א גוטן ערב שבת קודש פרשת נח. אזוי ווי יעדע וואך האב איך דא געמאכט א שיעור, מען דארף אבער צולייגן ווייל ס'קומט צו יעדע מינוט נייעס. אין גליל געגענט האב איך בין געווען אין צפת'ער געגענט איז געווען א מענטש וואס ער האט געטשעפעט זיינס אן אייניקל ער האט געמאכט מיט איר משכב זכר ער איז אַכט און פֿופֿציק און זי איז פֿינף אדער זעקס יאר אלט זי איז געגאנגען זי האט פארציילט א חבר'טע מסיח לפי תומו נישט אז זי האט געהאלטן אז מ'טוט

אין די בעלזער מקווה אין ווילימסבורג האט מען מטמא געווען א בחור. ווילאמסבורג דא גאר א נייע וועלט מ'איז מטמא קינדער איבעראל אין אלע מקווה'ס אבער דאס איז בעלז וואס דער דיין זייערע מאיר מאיר האט געזאגט מען דארף מיך הרג'נען פורים שחל בו יום כיפור דאס איז דער איז דער דיין אין דעם בית מדרש ווי מ'האט מכשיל געווען די קינד, נאר מיך דארף מען הרגען. מאיר, מאיר, איך האף דו זאלסט לעבן גענוג לאנג ביז דו זען א מורא'דיגע מפלה אין גאנץ בעלז און אין די אלע סעקשועל אביוז. דער טאטע איז א משפחה מיטן בעלזער רב, ווייל דער בעלזער רב האט דאך דעם אהרן מרדכי'לען, דאס איז דאך דער פון הזרע הממלכתית. איטס וואנס עי טיים באם אדער די אנדערע ארגענעזעישן. בקיצור איז די ערשטע שמיר איז העפענס טו בי א מומע פאר דעם בחור וואס איז דאס מעין וויקטים איז פארשטיי איך נישט מען דארף מען האלט אין איין מאכן אז מען דארף גיין אין קאורט און בעלז שטיפט עס אפ זיי האבן נאכנישט דאס זיי האבן נאכנישט יענץ. נאכדעם ווען עטס וועט דערגיין דעם יונגערמאן די יארן און ער וועט חלילה אפשטארבן, נאכדעם וועט עטס מאכן אזוי ווי דער בעלזער רב האט געמאכט יעצט שלום מיט מאכניווקער, ס'איז אזא חוצפה שאין כמוה בעלז, איך בעט ענק זעצט ענק אראפ מיט דעם יונגערמאן און פארגלייכטס ענק, ס'זאל נישט אנגיין דער חילול השם ווייטער און ווייטער. ס'איז אויך דא יעצט א מורא'דיגע מעשה דארטן, איך בין געווען אין צפון דאס איז אין צפת'ער געגנט, אב צפת בצפת עשי אז א פסיכילאג פון פערציג יאר בערך האט געגעבן דראגס פאר זיין פעישענט און האט מיט אים געטון כל דבר אסור, מ'קען קיינעם נישט טראסטן און אפילו נישט קיין רעבעס מיט רבנים, זענען די גרעסטע חזירים, און אבוויעסלי די דאקטוירים האבן אויך שוין די זעלבע קרענק. כ'האב געוואלט קודם אנהייבן מיט אביסל וידוי, די גאנצע ארץ ישראל שטייט יעצט אויף הינערנע פיס, מען דארף תשובה צו טון, ס'שטייט, מען זאגט ביי וידוי זאגט מען אנא תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מתחינתנו שאין אנו עזי פנים, וקשי עורף לומר לפניך השם אלוקינו.

דער מצב אין ארץ ישראל איז, ס'האט זיך אנגעהויבן די דריטע אינטיפאדא. די ערשטע אינטיפאדא איז געווען אז. די אראבער האבן געווארפן שטיינער אריבער די. ס'איז דא דא איבעראל איז דא אזעלכע ווענט. ווייסט אזעלכע ווענט וואס ס'טיילט אפ די אראבער מיט די אידן. דאס איז געווען אינטיפאדא נאמבער וואן. נאכדעם איז געווען אינטיפאדא נאמבער טו. מ'איז אריין אין א באס, מ'האט זיך אויפגעריסן און פארטיג. יעצט. ס'געקומען יעצט א אינטיפאדא טרי וואס דאס איז נאך ארגער פון ביידע אינטיפאדאס. וואס דאס טוט איז אז יעדער מענטש, יעדער אראבער איז געווארן א רוצח. ער איז געווארן א רוצח צו די ריספעקט אז ער דארף נישט שוין מער ווי א קליינע מעסער און ער געט א שטעך אריין אין א מענטש, אמאל געלונגט עס אים אין הארץ און אמאל מאכט עס אים אינטערנעל בלידינג ביז מען קומט אין שפיטאל איז ער טויט און אמאל דרייט ער זיך ארויס דערפון. יעצט. ס'איז א געפערליכע זאך, ס'איז געווארן דא אן אויפשטאנד אין ארץ ישראל, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז נאך שמיטה, דעמאלטס איז א שנת פקידה משיח זאל קומען אזוי זאגט די גמרא, און ס'איז ממש א חרבן עולם וואס דא גייט פאר, איך גיי אייך נעכטן אין די גאס אין גאולה, און ס'קומט עפעס אן אראבער און ער פארט ווי משוגע, שניידט אראפ גאולה, איבערגעטרעטן א מענטש אויף טויט, ער געווען טויט אויפן פלאץ, און נאכדעם איז נאך עפעס צוועלף צו דרייצן מענטשן פארוואונדעט געווארן, ס'איז דא צוויי וואס זענען ערנסט פארוואונדעט, איינער איז א מגיד שיעור גאר אין א ישיבה. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א מענטש אן אפיקורס, ער הייסט אלי וויזעל, היינט הער איך איז ער שוין נישט קיין אפיקורס, אבער ער איז געווען א גרויסער אפיקורס, אים האט מען געמאכט. אז ער זאל זיין פון די האלאקאוסט דער פרעזידענט, ער האט געזעהן מען זאל בויען די צוויי מוזיאמס אין וואשינגטאן און אין ניו יארק, איינמאל האט ער געזאגט א דרשה אין וואשינגטאן, איך בין דארט געווען, האט ער אנגעהויבן צו רעדן על השם ועל משיחו און אפילו אויף ננתקה אויך, געט ער א זאג רבונו של עולם איך בין געווען ביי די צווייטע וועלט קריג, און ס'איז געווען דארטן די דייטשן זענען געקומען זיי האבן אויסגעמארדעט כלל ישראל, זאגט ער רבונו של עולם און וואו ביסטו געווען? א שטארקע קשיא, האר? נאך די דרשה בין איך צו אים צוגעגאנגען איך האב מסביר געווען, די רבונו של עולם איז געווען מיט יעדן דייטש און מיט יעדן סאלדאט, דער רבונו של עולם האט געוואלט אומברענגען כלל ישראל פאר זייערע זינד און ער האט צוגעהאלפן אז אפילו אין אמעריקע, מען האט געבעטן טעדי רוזעוועלט זאל באמבארדירן די שינעס וואס עס פארט אריין אויף אוישוויץ זאל נישט קענען מאכן אזא מעס רציחה, האט ער נישט אויפגענומען די רבנים וואו ער איז געווען, דער רבונו של עולם איז געשטאנען ביי טעדי רוזעוועלט אין די ווייט האוז און האט אים געזאגט זאלסט נישט אויפנעמען די רבנים ווייל דער עולם מיינט אז ס'איז א דזשאוק. שכר ועונש איז איינע פון די דרייצן אני מאמין'ס וואס אונז גלייבן מיר. ס'איז נאר דא אן ענין פון מה ערך אב וגו' ודעלי'. זאג איך אים, איך וויל דיר עפעס זאגן. אבער איך האב דעמאלטס געזאגט פאר אלי וויזעל, זאג איך אים, איך וויל דיר זאגן, באמערקסטו אז די קרעמעטאריום די אויווענעס זעען אויס פונקט ווי די מצה אויווענעס? ר' יודל'ס אויווען זעט אויס פונקט ווי די קרעמעטאריום. פרעג איך אים, זאג מיר, דו האסט געגעסן מצה פסח? זאגט ער, יא, איך האב געגעסן מצה מיט ברויט און חמץ און אלעס אינאיינעם. יעצט האסטו א פראבלעם, דו ווייסט נישט ווי דער אייבערשטער איז געווען, איך וועל דיר זאגן ווי ער איז געווען, ער איז געווען אין דעם קרעמעטאריום, ער איז געשטאנען אין די מצה בעיקערי אויכעט, און ער האט געזען אז דו קויפסט מצות און דו האסט צוגעגעסן חמץ, איז ער געשטאנען ביי די קרעמעטאריום און ער האט צוגעהאלפן אז די דייטשן זאלן מצליח זיין, אויף די פאר יאר וויפיל ער האט געוואלט זאלן מצליח זיין. איך האב אים געבעטן, ס'קומט שמיטה, מ'טאר נישט טון די אלע זאכן, טוה נישט, נע, עטס לאכטס ענק אויס. ס'דא דא התירים דא איז געווען איר הערט דעי שמיטה איך איך בין דאך דא איך האב פרובירט איינצוהאלטן שמיטה ווייל איך בין געקומען דא צו דאווענען פאר מיין טאטן און פאר מיין מאמען ווייל איך האב נישט קיין שול האב איך געקלערט אזוי ווי דער של"ה הקדוש זאגט איכ'ל גיין טוהן דא מצוות און מעשים טובים און דער אייבישטער וועט פרעגן וואס עפעס האסטו מחלל שמיטה געווען זאגט דער של"ה הקדוש ס'איז אין שער האותיות אין קו"ף ביי קדושת אכילה, זאגט ער, דער אייבערשטער וועט מיך פרעג, ער איז געקומען דא ארום דער של"ה הקדוש און ער האט געפרעגט די רבנים וויאזוי מען איז זיך נוהג דא שמיטה, האט אים יעדער געזאגט אז ס'איז דא דער היתר יענער היתר, האט ער געזאגט אזוי, מיך וועט דער אייבערשטער פרעגן, ביסט געקומען אין ארץ ישראל איינצוהאלטן מצות התלויות בארץ און האסט אנגעהויבן צו זוכן התירים, האסטו דאך געקענט זיצן אין פראנקפורט אדער אין פראג וואו דו ביסט געווען רב און דו האסט נישט געדארפט קומען אויף ארץ ישראל. דו דארפסט נישט זוכן קיין התירים. מילא דער איד וואס ער איז דא געבוירן צו ער וואוינט דא איז איין זאך, אבער ווי קומסטו צו טון אזא זאך? האט דער של"ה הקדוש געזאגט, כ'האב געהונגערט א גאנץ יאר שמיטה, און איך האב דאס זעלבע געטון דא, איך בין געקומען דא מתפלל זיין פאר מיין טאטן און מיין מאמע, און כ'האב נישט קיין עמוד וואו צו דאווענען, זאל איך קומען מיט התירים? ניין, כ'האב געהאט גענוג, גענוג, גענוג פראבלעמען. אבער ברוך השם מען קען דורך שטופן, די בעסט קעיס סענעריאו איז געשען, אנשטאט איך זאל דארפן גיין אויף א דייעט און פארלירן דרייסיג פונט האב איך עס דא פארלוירן, ווייל אפילו די ברויט וואס איך האב די איינציגע זאך וואס איך האב יא געגעסן, איך האב ענק שוין געזאגט ווייל איך ווייס נישט וויפיל ס'ליגט דרין קדושת שמיטה ווייל ס'איז דא פון בית דגן ברענגט מען אריין ברויט, איך וועל ארויפשטעלן אויף מיין בלאג וועל איך ארויפשטעלן א פיקטשער ווי איך האב געקויפט. ס'דא אזא קאמפעני וואס זיי דרייוון ארום מעיל דא אין ארץ ישראל, איך האב געקויפט ביי זיי אביסל מעיל, איך בין אריין ערב סוכות אין א בעקערי אין צפת, און כ'האב געזאגט איך באצאל דיר וויפיל דו ווילסט, מאך מיר פון דעם א גוטע פאהר חלות, און ער האט מיר געמאכט א פיינע חלה, ער האט געמאכט א פאהר, כ'האב אים באצאלט פאר דעם, איך האב גענומען, איך האב אראפגענומען אליינס חלה, איך וויל ענק דערציילן א דזשאוק. וועסט הערן א דזשאוק אוו יור לייף טיים, כ'האב געגעסן אין די סוכה און מ'דארף דאך עסן א כזית פת, טאר נישט צו דעם צו עסן גארנישט, מ'מוז עסן פת מ'זאל פילן דעם טעם פת, בקיצור איר הערט אז כ'זאג ענק נישט קיין דזשאוק, די חלה האט געוואויגן צוויי קילא, איך האב דאס גאנץ אויפגעגעסן מיט א כזית בכדי אכילת פרס, אזוי גוט איז עס געווען, געווען פריש געבאקן, און ס'געווען רוב פון די ווייץ איז געקומען פון חוץ לארץ, באט עניוועי.

ס'איז געווען אנגעשיכורט מיט וויין, און זיין גאנצע שטארקייט איז גארנישט ווערד ווייל ער איז שיכור. אבער דער אייבערשטער האט זיך געגעבן א וועק אויף, אזוי ווי דער גיבור וואס ווערט אנגעשיכורט פון וויין, און ער האט זיך, ווי מען זאגט, אויפגעוועקט, ווערט ער צוריק שטארק. זאגט דער מצודת דוד און מצודת ציון, אלע זאגן זיי דארטן אז דער פשט דערפון איז אז דער אייבערשטער גייט נישט שטראפן פאר יעדע עבירה עקסטערע, ווייל אז ער וועט אנהייבן צו שטראפן אויף יעדע עבירה, נישט געבן א טשענס תשובה צו טון, קען ער צושפארן די גאנצע וועלט. די גאנצע וועלט נאך פאר מען האט עס זיך באשאפן האט דער אייבערשטער זיך אויסגענומען מיט תשובה אז סגייט זיין תשובה אויף די וועלט. איז זאגט ער דער מצודות זאגן זיי אז די טייטש דערפון איז אז דער אייבערשטער געבט זיך א כאפ אויף ווען ער זעט גאר גרויסע עבירות וואס ער קען עס נישט אראפשלינגען דעמאלטס איז נישט דא קיין מאריך אף איי ס'דארף זיין קיום עולם זייער פיין אויף די קלענערע עבירות. אבער אויף די גרויסע איז נישט דא אזא זאך. יעצט, סדום און עמורה האבן גערצח'נט, זיי האבן געטון וואס דו האסט געוואלט, עווריטינג אן די בוק האבן זיי געטון. נאר ווי האט זיך דער אייבערשטער געגעבן א כאפ אויף, העי, ס'גייט דא עפעס פאר, הכצעקתה הבאה אלי. זאגט דער מדרש אז ס'איז געווען א מיידעלע וואס די מאמע האט איר געגעבן יעדן טאג אביסל ברויט, א רעפטל ברויט, און דאס מיידעלע איז געווען אזא טייער קינד, אזא. הייליגע נשמה, זי האט געוואוסט אז לעבן איר שכנות וואוינט אן אלמנה, און זי האט געוואוסט אז די אלמנה האט נעבעך נישט צו עסן, איז זי געגאנגען און זי האט איר געגעבן א האלבן ברויט יעדן טאג, פון דעם סלייס האט זי געשערט מיט די אלמנה. די מענטשן אין סדום האבן געזען אז די אלמנה לעבט, זיי האבן געוואוסט קיין צדקה געט מען דאך נישט אין סדום, קיין סאושעל סעקיוריטי פראגרעם איז נישט געווען, אלטע מענטשן זאלן שטארבן? היטלער'ס פלאן, די קיו פֿאָרטי פֿײַוו, גיין אין אלע שפיטעלער און זיי אויסהארגענען, ווער ברויך זיי האבן? אויב זענען נישט קיין עסעט פאר סאסייעטי ברויך מען זיי נישט, ס'איז די זעלבע ווי סקווער, דאס האט נאך דער אלטער סקווערער רבי איינגעפירט רבי יעקב יוסף זכרונו לברכה, אז מ'האט נישט געטארט האלטן קיין קראנק קינד אין סקווער, קיו פֿאָרטי פֿײַוו, הרג'ע דאס קינד, אדער געב עס ארויס, און זיי נעמען אריין. פון די גרויסע קראנקע צו פירן. דאס איז אזא מין היטלערישער פראגראם עקזעקטלי ווי קיו פארטי פייוו. בקיצור איז למעשה דאס איז געווען די גאנצע זאך. מען האט געהאט א קיו פארטי פייוו פראגראם אין סדום אויכעט. סדום, סקווער, איטס אלל די סעים. עניוועי, איז למעשה דא געשעהן א מורא'דיגע זאך. אז דאס וויי די אלמנה די אלטע פרוי האט געלעבט, בקיצור מען האט געשיקט גראד אזוי ווי מען האט געשיקט אין רוסלאנד פלעגט מען שיקן בלשים אינספעקטערס נאכקוקן קגב חברה און זיי האבן אנגעהויבן נאכצוקוקן וואס ס'גייט פאר האט מען געזען ווי א מיידעלע ברענגט די צובראכענע אלמנה צו איז געווען סתם אן אלטע פרוי ברענגט מען זי ברענגט דאס מיידעלע העלפט פון איר ברויט גיבט זי אוועק אזוי? wow! איז מען געגאנגען זאגט דער מדרש, קודם האט מען זיך אינדזשויט מיט איר ס'איז געווען סיקסטין סעווענטין ס'איז דאך די בעסטע טיים פון א מיידל און וואו מען האט זיך אינדזשויט מיט איר מען האט געמאכט זנות עניוועי פרעגטס נחמיה וועבערמאן ער ווייסט ער האט געטאטשט א צוועלף יעריג מיידל און האט זי געטאטשט אפאר יאר סאו ווען איז זי געווען בעסער צום טעיסט ביי די צוועלף צו ביי די זיבעצן בקיצור נאכדעם זאגט דער מדרש האט מען גענומען א גרויסן טאפ מיט האניג און מען האט גענומען א פעינט בראש, מען האט זי אנגעפעינט גוט, און מען האט זי ארויף געלייגט אויפן דאך, די זון האט געשיינט, און אלע בינען זענען צוגעקומען, און מען האט זי צוביסן, און מען האט זי צוביסן, איז זי געבליבן צוביסן, און זי געשטארבן, דעטס איט, יעצט דאס וואס איך זאג ענק דאס איז א מדרש. עטליכע מדרשים, געוויסע נוסח נוסחאות שונות, האט דער אייבישטער געזאגט, העי וועיט א מינוט, איך בין טאקע א מאריך אף וגבי דיליה אבער נישט ווען דו טאטשט א טינעידזש גירל. טינעידזש גירלס? דאס איז דאך א פעדאפייל. עטס זענט פעדאפיילס? הכצעקתה הבאה אלי, אזא געשריי האב איך נאך נישט געהערט. מילא דו טאטשט א יונג מענטש וואס ער קומט דארטן שלאפן, ער איז אן עלטערע מענטש, אה, וואלט דארף ער וויסן בעסער נישט צו. קומען אויף סדום און עמורה, אבער יו טאטשינג טשילדרען? אה, דער אייבערשטער האט זיך אויפגעוועקט כביכול כגיבור מתרונן מיין, אזוי ווי א שטארקער וואס דער וויין האט שוין אויסגעוועפט ביי אים און ער איז געווארן א ריעליסט, כביכול כביכול, איך בין עס אביסל, איך רעד עס אביסל ברייט, אבער בעיסיקלי דעטס וואטס העפענינג, רבותי, אין ארץ ישראל איז נישט דא קיין ארדענונג, דער אייבערשטער האט זיך אויפגעוועקט כביכול כגיבור מתרונן מיין, הי הי הי וואוק אפ! ער זאגט וואס? מען לאזט דא צו זנות מיט קינדער, יעדער איז א פעדאפייל, ס'קומען די רעבעס און די אדמו"רים מיט די חכמים און זיי זאגן מען טאר נישט גיין צו די פאליס, אה דאס איז בעד ניוז, איך האב זיי געזאגט דא אין מיין דרשה ס'איז געווען אפאר הונדערט מענטשן דארט כ'האב געזאגט רבותי ווילאנג עטץ רודף'ט די וויקטעמס און די עלטערן פון די וויקטעמס און די אלע וואס זיי העלפן צו, די אלע וואס העלפן צו אז ס'זאל ארויסקומען, ביז ווילאנג עטס עטס רודפ'ן די חברה גייט דער אייבערשטער ענק רודפ'ן אז ס'עט נישט בלייבן פון ענק איין רואיגן טאג און איין מענטש עט נישט איבערבלייבן. כ'האב זיי געזאגט, איך זעה נישט קיין שום ריזן פארוואס ארץ ישראל האט דאך צוואנציג פעדאפיילס, אזא חזריה ראזענבוים האבן זיי, ס'דא דא א האטעל אין טבריה, און האט זיך דארט אריינגערוקט, און ער דאווענט אין ליבאוויטש, און ער וואוינט אויף יהודה הלוי נאמבער פֿינף און דרײַסיק, אונז ווייס מיר פונקטליך אלעס. בקיצור, כ'האב אנגעזאגט דעם משגיח אז ער קומט דא אריין אין דעם האטעל, גייט קיינער מער נישט קומען דא, איך וועל ארויסגעבן צעטלעך, ער איז א פעדאפייל, יעדער ווייסט זיין היסטערי, כ'האב אים געזאגט אין וויליאמסבורג הייסט ער אפילו נישט זכריה, ער הייסט חזריה, אלע קינדער האבן אים געגעבן א ניקנעים, די קינדערלעך דארפן נעבעך. וואס ער האט זיי מטמא געווען ביי זיין טאטן אין מקווה, און זיי דארפן נעבעך מאכן א א, זיי האבן אים געגעבן א ניקנעים, עניוועי, איך וועל ענק נישט זאגן אן אריכות ווייל אונז רודפ'ן מיר אים יעצט, אין חב"ד האט אים שוין געזאגט ער זאל נישט קומען, דער האטעל האט אים געזאגט ער זאל נישט קומען, עד כדי כך הערט אויס א מעשה, ס'איז דא מענטשן, דא בחורים, ס'איז דארט דרייסיג, ביי די איין און דרייסיג, ביי די פינף און דרייסיג טרעפן זיי זיך א שידוך, ער טרעפט זיך שידוכים איבעראל, אין דעם הויז ווי ער וואוינט, אין יהודה הלוי פינף און דרייסיג, אין דעם הויז ווי ער וואוינט. איז דארט איז דא א פרוי וואס איר מאן האט געהאנדלט מיט דראגס, מען האט אים איינגעזעצט אויף פינף יאר, און ער האט צוויי זיסע קינדער, איינער איז אלט זעקס יאר איינער איז אלט אכט יאר, און שטעל דיר פאר די פרוי איז א פרייע פרוי, זי גייט אויסגעשניטן, איך מיין איך שטעל מיר פאר ער קומט איר אריין וויזיטן, ער קומט אויפפיקן די קינדער יעדן טאג, ער טראגט זיי אין תלמוד תורה, כ'האב שוין אנגעזאגט די תלמוד תורה זאל זייער וואטשן אויף די קינדער, זאלסט חלילה נישט ארויסווארפן אבער זאלסט וויסן פאר אנדערע קינדער זענען זיי מורא'דיג מסוכן ווייל חזריה גייט זיי אויסלערנען וואס דאס הייסט בעילת מצוה און זיי האבן נישט געגלייבט קודם זיי האבן עס מברר געווען ער האט מיט איר שייכות ויהי היום קומט ער מיט די צוויי ספרדישע קינדער דאווענען שבת פרעגט אים דער רב פון בית מדרש, זאג מיר, דאס זענען דיינע קינדער? איך מיין דו האסט א פרענקינע פאר א פרוי? זאגט ער, ניין, דאס איז מיין שכנה'ס, און עס איז נישט דא ווער עס זאל נעמען קער, בין איך מיך מטפל מיט די קינדער. זעט דער רב, אזוי דערציילט ער מיר, איך האב אים רעקארדעד, זעט ער ווי ער גייט צו צו איינע פון די קינדער, אזוי פארן דאווענען, און ער זאגט אים, דו דארפסט דאך אוודאי פיפי, קום איך גיי מיט דיר אין טוילעט, און דער קינד הייבט זיך אן ארויסצורייסן, איך דארף נישט פיפי, אה, דא גייט נאך זיין לעבעדיג. על כל פנים, אינטרעסאנט ווי אינטרעסאנט. דא בחורים ביי די דרייסיג טרעפן זיי נאכנישט קיין שידוך. און ס'איז דא א מענטש, שטעל דיר פאר ווי ער האלט שוין, ער האט שוין דא א א יונגע נקבה, נישט קיין צניעות'דיגע, איך ווייס אפילו נישט צו ס'איז א שומרת שבת, און האט שוין צוויי גרויסע קינדער, מימיני מיכאל משמאלי גבריאל, און ער ער איז שוין רעדי. ממש ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר יעצט. איך האב דאס אלעס דא מגלה געווען פאר די אלע. מענטשן וואס זענען נאנט דא, די תלמוד תורה, און אויך פאר די פאר די האטעל, שטעל דיר פאר די האטעל האט א השגחה פון די עדה החרדית, ס'איז אראפגעקומען די הויפט פון די עדה החרדית משגיח, מיט צוויי משגיחים, ווייל זיי האבן געוואלט הערן פירסט הענד ווער חזיר'י איז, איך האב זיי אלעס פארציילט, וואס איך פארצייל ער איז געווארן א מלמד אין בעלז, איך האב אפגעקאלט בעלז זאלן אים נישט נעמען, און זיי האבן געוואלט הערן עדות פון צוויי אידישע בחורים וואס האבן געוויינט צו מיר ער האט זיי מטמא געווען ביי זיין טאטן אין די מקווה, און וואס זיי האבן געוואלט איז איך זאל זיי שלעפן אויף. פון בארא פארק און דארטן האט מען געוויי עדות, זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן אז דו ווילסט קום צו מיר אהיים עניוועי איין קינד האט מיר אנגעהויבן צו פארציילן נאר אנגעהויבן האט יענער מנהל געזאגט איך בין שוין קלאר איך דארף שוין גארנישט דאס קינד האט אנגעהויבן אזוי צו וויינען ער האט אים אריינגעשלעפט ביי זיין טאטן אין מקווה און זיין טאטע פרעגט מיך אין קאורט דעמאלטס אין פעמילי קאורט ווייל איך האב געהאלטן מען דארף אים איינזעצן די עסקנים האבן געהאלטן ניין ער זאל אוועק גיין פון אמעריקע שמעריקע א פאר בהמות. דאס איז נישט מער עס א צניעות. עניוועי, ווען די דזשאדזש האט געזאגט אז ער פארט אויף ארץ ישראל און ער האט גארנישט אן מיטן קינד, איז ער צופרידן. שוין. נאו פראבלעם. ער האט געמאכט א ספר, ער איז א תלמיד חכם, ער האט געמאכט א ספר און ער שרייבט אין די הקדמה פאר זיין זון ווי ליב כאדיך. פארשטייסט? די, די, דאס איז אן אלט אזיאטישע מארמאראשע וועג. באט עניוועי. איז דא דא יענע בהלה דא געווען, ס'איז נישט סתם א בהלה, ווייל די חברה האבן אנגעהויבן צו זעהן אז ער טויג נישט. בקיצור, חב"ד האט אים געווארנט ער זאל מער נישט קומען צו זיי אין בית מדרש. און אויכעט מ'ארבעט יעצט די טשיילד פראטעקשען סערוויס מ'שוין געגאנגען צו זיי זיי זאלן וויסן ס'איז דא א פעדאפייל דרייט זיך מיט צוויי צובראכענע קינדער וואס די מאמע איז נעבעך אליינס און די טאטע איז אין אין דזשעיל פאר דראגס און אזוי גיימער אונז אויסראטן די אלע חזירים הע ער מיינט דער דער טייטלבוים ער מיינט אז ער איז נישט נעקסט. דער איז, זיי ווייסן שוין יעצט אלעס פון אים, זיי זוכן אים שוין, זיי האבן אים שוין אפילו געזוכט ביי זיין זיידן אין בית מדרש, און מען האלט דא מיטן דורכפירן א געזעץ אז פאר סעקשועל אביוז גייט זיין אן עקסטרעדישן טריטי פון ארץ ישראל ביז אמעריקע און ווייס ווערסא. באט עניוועי, איך וויל נישט יעצט צופיל מאריך זיין אין דעם ענין, באט יעצט לאמיר צוריק קומען דא צום אייבערשטן, דער אייבערשטער זעהט אז קינדער זענען נישט סעיף, זאגט ער קיינער וועט נישט זיין סעיף, און איך האב עס געזאגט אין אסאך דרשות דא, אויף היברו, אויף ענגליש, אויף אידיש. סאו, בקיצור, האט זיך אנגעהויבן דא אן אינטיפאדא נאמבער טרי, די דריטע, די מצב איז שרעקליך, יעצט איז דא צוויי צדיקים, איינער הייסט הרב הצדיק ר' שלום יודא גראס האלמינער רב, און דער אנדערער הייסט אמנון יצחק, און ביידע זאגן זיי וועגן דעם שטעכט מען מענטשן מיט מעסערס, ווייל די סכין של שחיטה איז א פגום, די סכין של שחיטה איז פגום, זאגט דער אייבערשטער אז עטס האטס נישט רחמנות אויף די בהמות און עטס עסטס די ווייל עס איז טרייפות, און עטס. שעכטסט די טשיקנס אויך נישט כשר, כ'מעג ענק אויך שעכטן, איז למעשה ס'ווערט שוין געברענגט אמאל פאר די ערשטע וועלט מלחמה פאר די צווייטע וועלט מלחמה רבנים האבן ארויסגעגעבן מען פלעגט עסן נבילות וטריפות, מען האט געכאפט איינע פון די גרויסע סופלייערס אין ווארשע אז ער האט געגעבן פערדן פלייש, היסטערי ריפיטס איטסעלף. באט עניוועי, איך האלט אז דאס אלעס קומט ווייל מען געבט נישט קיין סעיפטי פאר קינדער, זאגט דער אייבישטער די קינדער זענען נישט סעיף, קיינער גייט נישט זיין סעיף, איז כביכול דער אייבישטער איז א מאריך אף, אבער ער האט זיך יעצט אויפגעוועקט כביכול, כגיבור מתרונן מיין, ווייל מען האט גענומען קינדער און מען האט זיי געלייגט אויפן דאך פון בנין זאלן זיי קענען טוהן וואס זיי ווילן, ענד דעטס וואטס העפענינג היער. יעצט, אונז געפינען מיר די וואך אין די סדרה אין פרשת נח, דער אייבישטער זאגט, כל בשר בא לפניי, ס'גענדיגט, ס'טוט מיר אפילו לייד, כ'האב באשאפן מענטשהייט, ס'טוט מיר לייד די גאנצע זאך. בקיצור, וואס געשעהט דא? דער אייבערשטער זאגט ס'טוט אים זייער לייד און ער גייט אומברענגען די וועלט. יעצט, לכאורה, לאמיר אונז פארשטיין אביסל וואס דא גייט פאר. די אייבערשטער וויל אומברענגען די וועלט, און ער זאגט פארוואס, כי מלאה הארץ חמס. ווייל די וועלט איז פול מיט רויבעריי. נאכדעם זאגט דער אייבערשטער איך גיי אויסמעקן דעם גאנצן מענטשהייט את כל היקום, פארוואס? ווייל יעדער טוט זנות, אפילו די בהמות חיות ועופות נזקקים לשאינו מינם, ווייל די מענטשן האבן עס געטון, ס'האבן געטון אלע מיני זנות, איז אריין אין די בהמות אויכעט. יעצט וויל איך פארשטיין, דער פראבלעם איז געווען זנות צו ס'איז געווען גזילה? וואס האבן זיי דא געזינדיגט? זאגט דער הייליגער הייליגער חתם סופר הייליגע הייליגע ווערטער, די גאנצע תורה איז הייליג און יעדער חתם סופר איז הייליג, אבער דא רעדט ער צו אונז אונזער שפראך, מאמע לשון, זאגט ער אזוי, וואס איז דער פראבלעם אז א בן נח האט געטון זנות, ס'שטייט טאקע ודבק באשתו ולא באשת חברו, אבער בסופו של דבר האט ער געטון זנות. וואס הייסט ער האט געטון זנות? ביי א גוי איז דאך נישט שייך קיין קידושין, ס'איז נישט שייך חופה קידושין, ס'איז נישט שייך קיין גט. א גוי אז ער וויל פטר'ן זיין ווייב זאגט ער פאר איר גיי ארויס פון הויז איז זי געפטר'ט און זי קען שוין גיין צו א צווייטן נאו פראבלעם, איז וואס איז דא די גאנצע זאך אז ס'איז דא א גאנצע פראבלעם אז זיי האבן געזינדיגט מיט עריות, זאגט דער הייליגער חתם סופר אזוי, זיי האבן געוואלט אויסשפילן דעם רבונו של עולם, זיי האבן געהאט א סיסטעם אויסצושפילן דעם רבונו של עולם. וויאזוי גייט מען אויסשפילן דעם רבונו של עולם? מען גייט נעמען און מען גייט זאגן פארן ווייב גיי אוועק פון הויז, ממילא ביסטו דאך שוין א גע'גט'ע, קענסטו שוין גיין צום שכן וואוינען מיט אים, אזוי האט מען זיך עקסטשעינדזשן די גאנצע צייט בעק ענד פארט, ענד ביפאר יו נאו איט טוט יעדער איינער וואס ער וויל, און ס'איז נאך מותר אויכעט ווייל ער האט זי דאך אוועק געשיקט פון דערהיים, ממילא אז ער האט עס געטון האט ער דאך געטון א מורא'דיגן פראבלעם. וואס האט ער געטון א פראבלעם? הכי נמי, זנות איז טאקע נישט געווען קיין פראבלעם, אבער דו האסט דאך די פראבלעם פון גזילה, דו האסט דאך צוגע'גנב'עט דיין ווייב איר תמימות, די פרויען זענען געווען זייער אינעסענט, האסט צוגענומען איר אינעסענסי, דו האסט עס צוגענומען פון איר, און דו האסט נאך געטון אלעס לויט ווי מען מעג, ווי א בן נח מעג. זאגט דער הייליגער חתם סופר, דאס איז דער פשט פון גזל, דו האסט צוגענומען יענעמ'ס תמימות. אליינס די אינעסענס האסטו צוגענומען, און דאס וויל איך אז דער עולם זאל דא דערהערן אויף וואס דער אייבערשטער ווערט ברוגז. מען קען מיינען ער איז געווארן ברוגז אז ס'איז געווען אן אשת איש ביי א פרוי א גוי'טע, נישט דא קיין אשת איש, ער שיקט איר אוועק איז ער פיניש. פאר צונעמען יענעמ'ס אינעסענסי, פאר דעם ווערט דער אייבערשטער מורא'דיג ברוגז, און דאס איז דער גזל. נישט דער גזל האט גע'גנב'עט א דאלער, ער האט גע'גנב'עט יענעמ'ס לייף, יענעמ'ס תמימות, יענעמ'ס אינעסענס. דאס זעלבע קען מען זאגן שטייט ביי יעקב אבינו האט געהאט א טאכטער דינה, און נעבעך ס'איז געשעהן וואס ס'איז געשעהן, און דער שכם בן חמור האט איר גערעיפט נעבעך, און זי איז געווארן אפילו פרעגנענט אויכעט, לויט אסאך מדרשים איז דאס געווען יוסף הצדיק'ס אסנת בת פוטיפרע, נישט קיין חילוק יעצט. איז די קשיא איז אויך די זעלבע, א בן נח דארף דאך נישט מקדש זיין מיט קידושין, די ביאה איז א קידושין, און וואס איז געווען די פראבלעם אז דער אייבערשטער האט געזאגט זענען אלע מחויב מיתה, די קינדער פון יעקב אבינו זענען געגאנגען הרג'נען, ס'איז דא אין די ראשונים שוין דא די רמב"ן מיט אנדערע, איך מיין איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם, די תירוץ איז אבער זייער פשוט, די דינעלע איז געווען א זיס, גוט מיידעלע, זי איז געקומען פון יעקב אבינו'ס הויז, זי האט נישט געוואוסט פון קיין זנות, זי איז געווען א זייער א תמימות'דיגע אזא, קענסט דיר פארשטעלן, שי נו נאטינג אבאוט זנות און סעקס. איז געקומען דער שכם בן חמור און ער האט איר אויסגעלערנט, ער האט צוגענומען איר אינעסענס און ער האט איר אויסגעלערנט וואס מען טוט. פאר דעם איז ער מחויב געווען מיתה. דעס לייג איך צו, מען קען זאגן צום חתם סופר צוצולייגן. רבותי אונז נעמער צו די אינעסענס פון אונזערע קינדער פון די אינגלעך און פון די מיידלעך און דער אייבישטער וועט ענק פאר דעם נישט מוחל זיין טראסט מי ווער גאנא פעי ע העפטי פרייז פאר דיס. ווי לאנג מען האט ארויסגעווארפן אלע עסקנים די עדוועקעטס אזוי ווי מיך למשל איך קען נישט אריינגיין אין מאה שערים עטץ ווייסט פארוואס ווייל סאיז דא דארט אפאר משוגענע סיקריקן גראדע בין איך געווען דארטן און כ'האב זיך געטראפן מיט איינע פון די גאנצע משמרת הצניעות פון אומאן, ער פירט די גאנצע משמרת הצניעות, און איך האב אים געטראפן דארט, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל א מענטש וואס ער נעמט מיך אויף בדרך כבוד און ער זאגט מיר אז איך בין גערעכט וויל איך אים נישט מפרסם זיין ווייל איך בין נישט דא פאר דעם, בקיצור זאג איך אים איך וויל דיך פרעגן, כ'האב דא א מעשה פון א אינגערמאן, כ'האב ענק פארציילט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן. אינגערמאן וואס איז געגאנגען מסיח לפי תומו, און א רוסישע שיקסע, א אוקראינישע, האט אים געזאגט אז ער זאל געבן נאך געלט, וועט זי נישט זאגן אז ער האט געטאטשט, האט געזייגט דאס קינד אין פראנט, צונעמען. עניוועי, איז למעשה האב איך אים געפרעגט וויאזוי גייט דאס אז מען לאזט עס צו די אלע זאכן, האט ער געזאגט איר ווייסט וואס כ'על אייך זאגן, איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט, מ'ווייסט היינט אלעס וואס דארט גייט פאר. ס'איז אַן אומגליק, ס'איז אַ חורבן. ס'איז איינעם, עס האָט זיך אָנגעדרייט, אַז מע מוז קומען. דער ר' נחמן האָט געזאָגט, ווער ס'וועט קומען צו מיר אויף ראש השנה, איז דאָך מיין טאָג, און ערב ראש השנה, קומען ראש השנה, די גאַנצע וועלט ווערט ניזון פון מיין ראש השנה. יעצט, איך בין עס נישט מכחיש, ר' נחמן איז געווען גענוג גרויס. אבער ווען ער איז געשטארבן איז אזוי ווי ר' מענדעלע רימענובער זאגט, ר' מענדעלע רימענובער האט געזאגט א מורא'דיג ווארט, ווען איך בין דא אויף דעי וועלט האב איך נישט מורא פאר מלאכים מיט שרפים, ווען כ'וועל זיין אויף יענע וועלט, א איד וועט מיר געבן א פרוטה'לע צדקה אדער אנצינדן א לעכט, וועל איך אים מכיר טובה זיין. סא ר' נחמן האט עס געזאגט ווען ער האט געלעבט, אדער ער האט געזען די גרויסע כפירה וועט אראפקומען, האט ער געוואלט מ'זאל זיך האבן וואו צו האלטן, אבער דאס מיינט אז מ'דארף פארן פון ארץ. ישראל דארף מען פארן אויף חוץ לארץ ווען אלע תפילות גייען דורך דורך ארץ ישראל? ליסען איטס א ליטעל אווער דאן. יעצט איך וואלט געקענט באשטיין מען זאל פארן, איך האב אויך ליב צו רייזען, איך פאר מיין גאנץ לעבן. אבער נישט ווען ס'קומט צו צו די גרעסטע מין זנות מיט דראגס מיט אלע אנדערע זאכן, דען יור נאט סופאוזד טו דו איט. באט איך גיי יעצט נישט אריין אין דעם. יענער האט מיר מודה געווען, ער זאגט מיר יא ס'איז ריכטיג וואס איר זאגט. פרעג איך אים פארוואס טוט איר גארנישט? זאגט ער מ'קען גארנישט טון, ס'איז א פארלוירענע מלחמה. אז יענער וויל גיין מאכן זנות קען איך אים אפשטעלן? פרעג איך נו וואס טוט איר בעסיקלי? זאגט ער היינט גארנישט, ווען ס'איז געווען ס'איז געפארן צוויי דריי טויזנט מענטשן האט מען עס געקענט קאנטראלירן, אבער אז ס'קומט אין אזאלכע נאמבערס, נע מ'קען גארנישט טון, מ'קען טאקע גארנישט טון, נאר אונז ווייס מיר פון אלעם וואס איר זאגט, אונז ווייס מיר. און אונז האמער אזאלעכע מענטשן וואס זיי העלפן פאר אנדערע, למשל ס'פארן בוחרים, ס'פארן קינדער, ס'פארן שוואכערע יונגעלייט וואס אונז ווייס מיר זענען שוואך, שטעלט מען צו א שומר פאר זיי, ס'טייטש נישט פאר יעדן מענטש א שומר אבער מ'געט אכטונג מ'זאל זיך נישט דרייען וואו מ'טאר נישט, און אהער מיט אהין, הער אויס, מ'טרייט צו טון וואס מ'קען, די בעסטע זאך וואלט געווען ווען מ'פארט אינגאנצן נישט. עניוועי, איז למעשה צוצוגנב'ענען פון א קינד די אינעסענס, דעיס איז די גרעסטע עבירה, דעיס איז דער גזל פארוואס דער אייבישטער האט חרוב געמאכט די וועלט מיטן דור המבול, ביים דור המבול, און דעיס איז אויכעט פארוואס מען האט געהארגעט די גאנץ שכם פאר דעם, און ווילאנג די אלע עסקנים זענען אין דר'ערד און מ'עט זי רודף'ן, עט מען ענק אויך רודף'ן. סאו קום איך אריין, איך טאר דאך נישט גיין אויף מאה שערים ווייל די עסקנים וועלן זיך נעמען איבער מיר. למעשה בין איך געגאנגען יעצט אין גאולה, איז געקומען א קאר אן אראבער און ער איז געפארן מסתם הונדערט מייל א שעה און ער האט אפגעהארגעט אפאר מענטשן אויף טויט און אפאר זענען ערנסט פארוואונדעט. דער אייבערשטער זאגט ענק אזוי, ווילאנג די עסקנים און ווילאנג די וויקטעמס און ווילאנג די עלטערן פון די וויקטעמס וועלן זיין רעסטריקטעד, וועט גאנץ כלל ישראל זיין רעסטריקטעד. אה וועסטו פרעגן א קשיא, אז ס'קומט דא א מענטש, נחום ראזענבערג, אקעי ער טוט פאר ווי מען זאגט טשילדרען שוד בי סעיף, אבער וואס, ער איז אזוי גרויס ווי יאנקל מאיר שעכטער, בעכטער, שלעכטער מיט די אלע מענטשען? כ'מיין עפטער אלל, איך מיין דו רעדסט דאך דא פון איין פשוט'ן מענטש קעגן אזאלעכע צדיקים, וויל איך ענק פארציילן א מעשה וואס יעדער ווייסט פון די מעשה, זייער א באקאנטע מעשה. ס'איז געווען צוויי מענטשן וואס האבן געוואוינט אין ירושלים, איינער האט געהייסן קמצא און דער אנדערער בר קמצא, טו פיפל, זיי זענען נישט געווען נישט קיין ר' קמצא, נישט קיין ר' בר קמצא, זיי זענען געווען בסך הכל מ'האט זיי גערופן ביי די פירסט נעים, קמצא מיט בר קמצא, דעטס אלל. און איינער האט חתונה געמאכט אין ירושלים און ער האט גערופן זיין פרענד, בטעות האט מען גערופן זיין שונא. זאגט די גמרא וועגן קמצא בר קמצא, איז חרוב געווארן דער בית המקדש. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, דער אייבערשטער האט א הויז אין ארץ ישראל אין ירושלים, ס'איז א יפה נוף, ס'איז די שענסטע הויז, ס'איז געווען השראת השכינה, שלש פעמים בשנה מ'איז געגאנגען יראה כל זכורך עולה רגל זיין צו זען דעם אייבערשטנ'ס הויז, און פון דארטן איז געקומען אלע השפעות טובות, רוח הקודש איז פון דארט געקומען, אלעס איז פון דארט געקומען, שמשם שואבים רוח הקודש. ס'איז אלעס, ס'איז מורא'דיג. זאגט דער אייבערשטער אז צוויי אידן שלאגן זיך, מ'האט ארויסגעווארפן א איד פון א חתונה פון א איד וואס יענער איז אים געווען א שונא, זאגט דער אייבערשטער איך ברויך נישט קיין הויז, איך ברויך גארנישט, נישט דער אייבערשטער האט עס חרוב געמאכט ווייל מ'האט באליידיגט דעם קמצא צו בר קמצא, דער אייבערשטער האט עס חרוב געמאכט ווייל ער ברויך עס נישט מער, ס'האט שוין נישט ביי מיר א וועליו, אויב אידן קריגן זיך און מ'פארשעמט א איד, העז נאו וועליו טו מי ענימאר, און נאכדעם איז עס שוין א חורבן עניוועי. און די זעלבע איז דא אויכעט, עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, דא איז דא קינדער וואס מ'האט צוגענומען די אינעסענסי, מ'האט זיי געהארגעט, זיי מיט זייערע משפחות, מיט די עלטערן, מיט אלעם. איינער פרעגט מיך יעצט, א, זיי ווייסן אז איך האנט דאך נאך דעם גרויסן שייגעץ דעם טייטלבוים,, זאגט ער, דו ביסט געקומען אויף צפת נאר וועגן דעם? מענטשן קאלן מיך אפ, איך ווייס זיכער דו גייסט אהיימקומען מיט. אים און ער גייט אין קייטעלעך, זאג איך פאר די חברה ס'איז א טעות, איך האנט די חזירים, נישט טייטלבוים, טו מי טייטלבוים איז א נאובאדי, נאר וואס עווענטשעלי עט אמאל קומען עוז והדר מאכן א גאנצע זאך, מ'וועט אים אויפפיקן, זאגט מיר איינער אבער לאז דיך שוין אפ פון אים, וואס האט ער געטון? זוכן וואס ער האט געטון איז נישט וויכטיג, דארפסט קוקן וויאזוי דער וויקטים זעהט אויס, דער וויקטים איז אינגאנצן נישט נארמאל, ער גייט פאר טערעפי, ס'העלפט אים נישט, ווייל ער פילט מ'האט געגעבן א טיפ פאר זיין פרעדעטער אז ער זאל אנטלויפן, הי דזשאסט קענט מעיק ענדס מיעט ענימאר, און פאר דעם האט די טאטע באצאלט גרויס געלט ער זאל מיט אים לערנען. ניין ניין ניין איטס נאט גענע, האטס קיין רחמנות מער אויף די פעדאפיילס, כ'בין געווען דא אויף א שבת אין א שטאט, כ'וויל נישט זאגן ווי, איז געווען דארט א ריזיגע סטאר פארקויפט ספרים איז דארטן דא א גרויסן סיין פון דעם עוז והדר בין איך צוגאנגען צום באלעבאס פון סטאר כ'האב אים געזאגט אויב וועסט נישט אראפנעמען דעם סיין וועל איך איבערקערן דא די שטאט זאגט ער ער גייט עס אראפנעמען ער האט נישט געוויסט עוז והדר פיינענצירט דעם חזר וואס איז דער שווער זיינער פון דעם חזר און וואס עס געפעלט מיר נאך ווען איינער קומט מיר זאגן אז וויענער רב האט נישט געטאנצט הקפות צו אז וויענער רב האט נישט געהאלטן יום טוב שני וואלט ביי מיר נישט געווען אזא עוולה, ווי א איד קען מיך אפרופן, איר הערט? ער קען מיך אפרופן, איך האב מיט אים גארנישט, איך קען אים נישט, איך האב געבויט א מקווה אפאר יאר צוריק, ער קען אפרופן נחום ראזענבערג און ער קען אים זאגן איך הייס דיר זאלסט אראפנעמען, משה עליע טייטלבוים פון האטליין. כ'האב נישט פארשטאנען, ווער הייסט איך? ווער איז דער איך? ווער ביסטו צו מיר? כ'האב אים געזאגט, דו האסט מיר געהייסן כ'זאל צושפארן האטליין אויכעט אויב דו געדענקסט. כ'האב דיך נישט געפאלגט, און היינט איז די וועלט סעיפער, זאגט ער, יא דאס איז אמת, קינדער זענען היינט סעיפער. ווער איז איך? און נו וואס הייסט? ווער ביסטו דו זאלסט מיר הייסן? ווי קענסטו מיר הייסן? דאס איז דאך די שפראך וואס האט נעבעך אומגעברענגט כלל ישראל. ס'איז דא א רבי אין ארץ ישראל וואס האט געוואלט מזנה זיין מיט אן אשת איש, א גרויסע רבי. האט זי אים געזאגט רבי ביסט משוגע? איך בין דאך אן אשת איש, בין דאך א פארהייראטע פרוי. זאגט זי, זאגט דער רבי פאר איר הער אויס, דו ביסט מיין, דיין מאן איז מיין, דיינע קינדער זענען מיין, דיין הויז איז מיין, איך בין דער רבי. און אזוי האט ער איר צוגערעדט צו זנות. אזוי טוען די אלע בעל מקובלים'ס. עס דאס דארף מען וויסן אז די די שפראך איך הייס די און ווער איז איך הייס דיר זאג מיר די האסט דיך אנגענומען פאר מיר ווען ביסט געזעסן ביי אסיפה מיט זיבן און דרײַסיק צי זעקס און דרײַסיק רבנים זענען דארט געזעסן האסטו דיך ארויסגעדרייט די מוזט מיט מיר רעדן און נאכן רעדן האסטו נישט אונטערגעשריבן אבער די האסט דיך ארויסגעדרייט פאר דיינעטוועגן אבער די האסט נישט געזאגט רבותי איך פארשטיי נישט מ'איז דן א מענטש דיני נפשות? און אויב דער מענטש איז אינגאנצן נישט דא, ווייל סרול הגר המצרי דער נואף, ער האט געזאגט אז וואס? אז איך האב א מנוול'ישע האטליין? חיים פלאר דער אמעריקאנער יענקי וואס דער מלאך האט פון אים געמאכט א שטיק לייט, דער מענטש איז געגאנגען און ער האט געזאגט איך האב קיינמאל נישט אויסגעהערט נחום ראזענבערג'ס מנוולות, פרעגט מען אים וויאזוי האסטו אונטערגעשריבן? זאגט ער וואס? איך האב אויסגעהערט יעדנ'ס מנוולות, האסטו געדארפט זאגן איך שרייב נישט אונטער. נאר פאר זאליקאן האסטו אויך מורא ווייל דיינע שטיצערס זענען זאליקאס מענטשן און ממילא אפילו משה פרידמאן דער ראש המוסרים איז געזעסן דארט האסטו גערעדט פאר זאליקאן איך זאל זיצן אין די בעק בעק שמעק לאז אפ די ביסט א עף עף עף א פעיק פאוני פראוד קענסט רואיג דיר אריינשטעלן א פעדער אין דיין האק היט און זאגן איימ א יענקי דודל דענדי דעטס אלל יו אר יור א נאובאדי. דאס אמת'קייט פונעם מלאך האט דער מלאך מיטגענומען, נאר ס'זאל נישט זאלסטו האבן אין דיר א טראפ אמת'דיגקייט. סאו, זענען זיי געגאנגען, איז געגאנגען ווינער רב און ער הייסט מיר, איך הייס דו זאלסט צומאכן. איך פארשטיי בכלל נישט ווינער רב, איך האב דאך נישט קיין האטליין, איר ווייסט דאך אז די רבנים האבן עס גע'אסר'ט דעם ערשטן טאג, מ'האט מיך געלייגט אין חרם, איך האב עס דאך צוגעשפארט. אזוי האט עטס גע'טענה'ט. סאו האב איך דאך אינגאנצן נישט קיין האטליין. סאו וויאזוי האב איך ארויפגעלייגט משה אלי'? און זאג מיר, פארוואס האט משה אלי' אזא מין זכות קדימה? ס'איז דא נאך. פארקערט, פארוואס זאלסטו דיך נישט אננעמען פאר די אלע אנדערע, למשל יעצט פאר זכריה ראזענבוים, פארוואס זיין טאטע געט ער נישט אפאר טאלער אין די זייט, האט ער נישט פארקויפט אפאר דירות, זיין טאטע האט אסאך געלט, זיין טאטע האט מיליאנס אוו דאלערס, ס'געווען אידן וואס האבן געגעבן פאר זיין זיידן, זיין טאטנ'ס טאטע איז געווען דער שוחט, און זיי האבן אים געגעבן זייער אסאך פאקעט מאני, בפרט אז זיי האבן געהערט ער פארט אויף אמעריקע, דער מענטש איז אווער לאודעד מיט געלט, סאו איך פארשטיי נישט בכלל, וואס הייסט איך הייס נעם אים אראפ משה אלי'? ווער ביסטו? די ווער דו הייסט? ווילאנג איך'ל זיין אין גלות העסטו אויך זיין ווינער רב אין גלות, וואטש ענד סי, ס'וועט קומען א גוטער טאג פאר דיר אויכעט, יור נאט גאנא געט עוועי וויט אלל דיס גארבידזש. דו האסט צוגעשפארט די שול וואו איך האב געדאווענט, און ממילא האב איך היינט נישט קיין שול וואו צו דאווענען, ביסטו נאך געגאנגען, דו האסט מיך ארויסגעווארפן פון די נורסינג האום, האסט געשיקט צוויי גענגסטערס, געסטאפא'ס, און נאכדעם ביסטו געגאנגען און דו האסט מיך אנגעקאלט אז איך זאל אראפנעמען. פון האטליין, אבער דאס איז נאך גארנישט, דאס וואלט איך דיר מוחל געווען. צוויי טעג שפעטער קריג איך א טעלעפאן קאל ווינער רב איך זאל נאכאמאל אריבער קומען, קום איך אריבער, זאגט ער וואס הייסט איך הער משה אלי' דאך נאך ווייטער אויפן האטליין, נו וועיט א מינוט, איי דאנט אנדערסטענד, נו די האסט טאקע געקלערט אז די האסט געהייסן און איך'ל עס אראפ נעמען, כ'האב רעזיסטעד דעם דור המבול, כ'האב רעזיסטעד דעם דור הפלגה, כ'האב רעזיסטעד. וואס די ווילסט, כ'האב רעזיסטעד סרול האגער המצרי, כ'האב יעדן רעזיסטעד, איז דו האסט טאקע געמיינט איט וואז טו יור אנדערסטענדינג אז דו העסט מיר זאגן נעם אראפ די טיפש די האסט דאך מיר געדארפט אפערן אפאר טאלער נישט וואס איך וואלט גענומען נאר איך פארשטיי נישט אלס וואס זאל איך עס טוהן ווער ביסטו צו מיר

מארגן קען איך וואוינען אין טעקסעס, איך בין דארטן סעט אפ, איך בין א שוואכלינג. איז דא אנדערע וואס זאגן אז דער ווינער רב האט געארבעט פאר משמרת הצניעות, זיי האבן געוואלט, אזוי ווי זיי האבן געטון דעמאלטס מיט דעם, ס'איז געווען דער רויטער הונט ווי דער שווער האט אים גערופן, ער רופט זיך טויב, אין אמת'ן איז ער א טערקל טויב, ס'איז נישט קיין חילוק, ער איז געקומען דעמאלטס מיט אזא פין און ער זאגט, עה זאל איך נעמען געלט, זאל איך נעמען געלט פון די. פון די לעבעוויטשעס, יא, זאג איך חס ושלום דו טארסט נישט, ער האט מיך געוואלט כאפן ווייל ער איז געווען רעקארדעד און איך זאג יא נעם געלט, וואלט מען ווען ארויסגעלאזט ביידע טערקל טויב מיט לעבעוויטש און מען וואלט איינגעזעצט נחום ראזענבערג חלילה, זאגן זיי ווינער רב איז געווען אן עידזשענט פאר, אזוי האט מיר איינער געזאגט, וואס ער זאגט ער ווייסט, איך ווייס צו ער ווייסט צו נישט ווייס איך נישט אבער ער זאגט ער ווייסט, ווינער רב האט דעמאלטס געארבעט אלס אן עידזשענט פאר די גרויסע קאמפאני משמרת הצניעות. וואס האט ער געוואלט איז אז ער האט געוואלט זיי ווייזן קוק ווי שוואך נחום ראזענבערג איז, אן א געלט ווינער רב זאגט אים קען מען אים שטעלן צו די וואנט, במילא איז דאך דאס א מורא'דיגע זאך, איז במילא האט ער זיי געוואלט ווייזן עטס דארפטס נישט קיין מורא האבן פאר אים, ער איז דזשאסט טאלקינג ביג, די מינדעסטע זאך יו קען דו עניטינג וויד הים, און ער איז ביטערליך דורכגעפאלן, אים האט שוין נישט געבאדערט. צו משה אלי' טייטלבוים איז יא אויפן האטליין צו נישט, אים האט געבאדערט זיין פרעסטידזש, וואטעווער הי וואנטעד טו אקאמפליש, ס'איז דא אין דעם חילוקי דעות, דו מוזט האבן נאך שיטות אויך, אבער וואטעווער הי וואנטעד טו אקאמפליש איז דזשאסט טו בעד, ער האט זיך אויסגעלערנט, נחום ראזענבערג איז טאקע נישט ווינער רב, כ'האב נישט דאס געלט וואס ווינער רב האט, און קען זיין יא, כ'בין שוין נישט זיכער, כ'ווייס נישט וויפיל ער האט און וויפיל ער האט נישט, איך האב נישט זיין געלט, און איך האב נישט זיין כבוד מלכים, פארקערט איך בין א נרדף, מען רודפ'ט מיר נאך אין אלע גאסן. אז א א ראש השנה, יום כיפור, סוכות דארף איך קענען קומען זאגן קדיש פאר מיין טאטע און מיין מאמען ביז ארץ ישראל, און דארט האט מען מיך אויכעט ארויסגערודפ'ט. אבער איין זאך קען איך דיר זאגן, כ'האב נישט דיינע אלע קרעדענשעלס, איך קען נישט לערנען וויפיל דו, איך קען נישט מאכן קיין ספר שמן ראש אל יני ראשי יעדעס יאר. גראדע איינער זאגט מיר מען קען זיין דו וואלסט יא געקענט, ביסט נישט ביסט נישט אזוי אונטערשטעליג וויפיל דו מיינסט. ווען נישט קענסטו עס מאכן איינמאל אין דריי יאר, אבער ס'נישט וויכטיג, ס'אלץ נאר ליצנות, דער עיקר וואס איך וויל זאגן איז, אז עט די ענד אוו די דעי, איך האב נישט דיינע קרעדענטשעלס, אבער איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, ווען ס'קומט צו טשיילד פעדעפיליע, פונקט ווי דער אייבישטער וועקט זיך אויף כביכול כגיבור מתרונן מיין, די זעלבע וועק איך מיך אויף, יו אר נאט גאנע ווין, יו אר נאט גאנע ווין, אזוי ווי איך זאג אז די אלע פעדעפיילס דארפן האבן שווארצע מצבות, ווייל איך האלט אז קיינער טאר נישט ליגן לעבן זיי, זיי זענען אזוי שטארק אז נאכן טויט וועלן זיי אנקלאפן דעם שכן, אנטשולדיגט דריי דיך אויס אביסל איך וויל אין דיר אריינשטופן, דאס איז די פעדאפיילס, איי ער איז טויט יענער איז טויט, איט מעיקס נאו דיפרענס, אדער ער וועט זיך שטופן די הענט צו זיין ערווה, אונטער דר'ערד, וואטש ענד סי. איז די זעלבע זאלסטו וויסן. ווינער רב אין מיין קבר גיי איך האבן א האטליין איך גיי ארויס שרייען פון דארט וואטש ענד סי דו וועסט אינז נישט צושפאנען דו וועסט משה אלי' טייטלבוימען נישט באשיצן משה אלי' גייט האבן אזא סוף אזוי ווי גרינהאוז וואטש ענד סי דא איז אלעס שוין סעט אפ ער האט איין ברירה ער זאל צוריק קומען אויף אמעריקע און זאל זיך שטעלן צום געריכט עניוועי קען גרויסע זאכן נישט ארויס קומען ווייל די קאורט סיסטעם אין מאנסי וועט דאך אים באפרייען באט הי העז טו גאו טרו די גאנצע פראסידזשער. איינער געגאנגען האט אפגעקאלט א חבר מיינעם א משפחה פון משה אלי', וואס וויל נחום ראזענבערג פון משה אלי'? וואס האט ער אים געטוהן? ער האט דאך אים קיינמאל נישט געבאדערט אפילו. זאגט אים יענער, נחום ראזענבערג באדערט נישט משה אלי' אויך נישט, ער באדערט אלע פעדעפיילס. משה אלי' פריוואט? ער האט מיט אים גארנישט. סאו יעצט זאל מיר צוריק קומען דא צום פרשת נח וואס דא גייט פאר. דער אייבישטער זאגט, טשיילד מאלעסטינג וועל איך נישט לאזן. ס'וועט נישט זיין קיין מנוחה פאר קיינעם. נחום ראזענבערג האט נישט קיין שול אין ווילימסבורג. וואטש ענד סי, איך האב ענק שוין געזאגט דאס נאך א יאר צוריק, די אינטיפאדא גייט זיין אין ווילימסבורג. ס'אם קומען גוים און ס'אם באפאלן ווילימסבורג. איר ווייסט אין רוסלאנד אלעס קאנטראלט זייער מוראדיג שטארק. ס'געווען יעצט. הונדערט גוים האבן געוואלט אויפרייסן דעם קרעמלין, איך ווייס נישט וואס ס'גייט פאר אין די וועלט, די מוסלעמס, איך זאג ענק, וויליאמסבורג וועט זיין ארומגענומען מיט מוסלעמס, און אזוי ווי מ'האט אראפגעפארן אין ירושלים יעצט אפאר חברה, די זעלבע גייט זיין אין וויליאמסבורג, און נישט ווייל איך שעלט ענק, איך וויל ענק זאגן, ס'דא א סיסטעם וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, ער האט נאר געווארט אז איינער זאל זיך אויסשטרעקן דעם האלז און זאגן שעכט. און דאס בין איך געווען. איינמאל אז דאס איז שוין געווען, האט זיך דער אייבערשטער אויפגעוועקט כגיבור מתרונן מיין, וואטש ענד סי. ענד איטס א ביג שעים. און בארא פארק איז אין די זעלבע שיף, און מאנסי, און אין מאנרא. עטס לאזטס נאך היינט די פעדעפיילס זאלן עקזיסטירן? אונז וועט מען נישט האבן קיין מנוחה, נישט די וויקטימס, און נישט די וואס זיי העלפן צו. און עטס וועטס אויך נישט האבן קיין מנוחה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן ווינער רב א מורא'דיגע זאך, ס'איז נאך א חתם סופר, די וואך האט זיך די חתם סופר ארויפגעשטעלט אויפן האטליין ממש הייליגע ווערטער, הערט אויס, דער חתם סופר זאגט, ער פרעגט א מורא'דיגע קשיא, כ'לערן ארויס אז משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש, לערן איך ארויס פון וואו? פונעם דור המבול. יעצט ס'דא א מדובר אין די ספרים צו ס'איז א יאר פון חמה צו לבנה, צו פאר גוים גייט חמה און ביי די אידן גייט לבנה, איך וויל אויך נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל דאס איז נישט די מכיוון צו וואס איך וויל צוקומען. על כל פנים, למעשה פרעגט דער חתם סופר א קשיא. ס'יעדער ווייסט ווען א מענטש חלילה לא עלינו דערטרענקט זיך, ער פאלט אריין אין וואסער, און געט זיך א דערטרענק. יא. אין די זעלבע מינוט וואס ער האט זיך דערטראנקען איז היז לייף איז אווער וויט. דעטס איט. ס'איז היסטערי. ס'איז טויט און פארטיג. יעצט קומט אויס אז וויפיל האבן די דור המבול געסאפערט? בעיסיקלי צוויי מינוט, דריי מינוט, פיר מינוט, וואטעווער איט טוק דעם טו דראון. פון ווי שטייט דא אז ס'איז געווען משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש? פון דא לערן איך ארויס, דא איז נישט געווען קיין י"ב חודש, ס'איז געווען איין מינוט. צוויי מינוט, פינף מינוט, וויפיל ס'דויערט מען זאל זיך דערטרענקען. ווידעראום דאס אז ס'שטייט אז דור המבול אין להם חלק לעולם הבא, נו, דאס האט דאך שוין נישט צו טון מיט משפט רשעים בגיהנום. ס'איז ווייל זיי האבן נישט תשובה געטון האבן זיי אין להם חלק לעולם הבא. איז פון ווי נעם איך ארויס, לערן איך ארויס, פון דעם וואס איז געשען דער גרויסער אומגליק אז די דור המבול האט זיך דערטראנקען, פון ווי לערן איך ארויס י"ב חודש. הערט ווערטער וואס דער חתם סופר זאגט, וואו! זאגט ער, דו ווייסט איך וועל דיר זאגן, י"ב חודש איז נישט פארן דור המבול, זיי האבן זיך טאקע דערטראנקען אין איין מינוט, די י"ב חודש איז פאר נח, פארוואס האט אים דער אייבערשטער געהאלטן אין די תיבה י"ב חודש, און ער האט געמוזט ווערן א זו קיפער, ער האט געמוזט האבן צו טון מיט אלע בהמות, און מען האט אים געשטויסן און עס האט געשטינקען, איז פארוואס? ווייל ער האט נישט מוסר געזאגט פאר זיין דור. קומט אויס די י"ב חודש לערן איך נישט ארויס פון דעם וואס דער דור המבול איז דערטראנקען געווארן, איך לערן ארויס פון נח'ן. נח איז געזעסן י"ב חודש אין די תיבה, אין גיהנום איז ער געזעסן. פארוואס? ווייל ער האט נישט מוסר געזאגט פאר זיין דור. דאס זאגט דער הייליגער חתם סופר. סאו ווינער רב, קוק נאך דעם חתם סופר, איים שור יו נאו אבאוט איט, און זאלסט מיר זאגן פארוואס די רבנים ליידער זיי זאגן נישט קיין מוסר פארן ציבור, טאמער איז דא איינער וואס ער האט יא א שופר און ער בלאזט, מיין האטליין גייט מען אים נאך אונטערברענגען און מען גייט אים נאך אנקאלן, קום אריבער איך הייס נעם אראפ, דו האסט געדארפט הייסן די רבנים דעמאלס ווען דו ביסט געזעסן מיט זיי אינאיינעם, רבותי איך הייס מען זאל דעם מענטש אהער רופן, איך וויל הערן וואס דער מענטש האט צו זאגן, פונקט ווי איר האט מיך גערופן פרייוועט האט איר געדארפט מיך דארט רופן, וואלט איך אייך געזאגט אז סרול האגער עמיצער האט א קראנקייט אז ער טאטשט נקבות בהוד יפיה און ער טאטשט בחורים, און במילא מוז ארויסקומען א האטליין צו זאגן מ'זאל זיך וואטשן. איך וויל אייך פרעגן א שאלה ווינער רב איר געבט מיר אזא זאג איך הייס און איך האב געפרעגט ווער זענט איר זאגט איר איך בין דעת תורה. יעצט איך וויל אייך פרעגן וואס וואלט דען געווען ווען איר הייסט מיר איך זאל מיר אראפציען די הויזן פאר אייך און איר ווילט מאכן משכב זכר. איר האט עס נישט געזאגט, דאונט מיסאנדערסטענד, אבער וואס וואלט דען געווען ווען איר טוט עס יא און איך וואלט געזאגט איך וויל נישט און איר וואלט מיר געזאגט איר זענט דעת תורה. וואלט איך אייך אבער געמוזט פאלגן וואס איז דעת תורה אדער וואלט איך אייך אנגעפיפן, ווייל איך האב געהאנדלט שוין גענוג מיט די רבנים. די זעלבע האבן געטון אלע מלמדים מיט רבנים, מיט בעל מקובלים, מיט חכמים, צו ס'איז עזרא שיינבערג פון צפת, צו ס'איז דער חלבן פון לעבן בני ברק דארטן וואו ער וואוינט, אלע האבן דאס געטון. איך הייס. און די זעלבע האט געטון דער לעזער בערלאנד וואס ער לויפט ארום אין די גאנצע וועלט. און די זעלבע האבן דאס אלע געטוהן רבנים און אפילו חזקל טייטלבוים האט דאס געזאגט פאר זיין שוועגערין. ס'איז געווען ביי די ישיבה'ס בית דין געווען א מדובר צו ס'איז געווען א אונס צו א מפתה. ס'איז דא אין איינע פון די תשובות איז דא, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט. שרף האט געזאגט פאר א פרוי אז אונז אין מרוואונעט קומען משיח און ברענגען משיח'ן, און נאך האט זיך געמאכט א גאנצע שאלה צו דאס הייסט א אונס צו א מפתה. שוין, יעצט וועלן מיר צוריק קומען דא צו אונז. ווילאנג איך קען נישט אראפוואקן אין מאה שערים סעיף, אזוי לאנג גייט עטץ נישט קענען וואקן. און די זעלבע איז אין גאולה. און ס'איז נישט ווייל ס'איז נחום ראזענבערג. ס'איז נישט ווייל ס'איז נחום ראזענבערג. ניין, ס'האט צו טוהן ווייל קיינער שטייט נישט צו צו הילף אז מ'זאל פראטעקטן קינדער. און נישט נאר מ'שטייט נישט צו צו הילף, נאר יעדער שטערט נאך. איר הערט וואס דא טוט זיך? יעדער שטערט! סא זאגט דער אייבישטער אז עטס האטס נישט קיין דרך ארץ און קיין רחמנות אויף קינדער, הק' צעקותו כגבור מתרונן מיין, דער אייבישטער האט זיך אויפגעוועקט, וואוו! ס'איז נישט דא ביים אייבישטן קיין אזא זאך ווי שלאפן חלילה, שינה אין בפניו, נישט דא די זאכן, נאר וואס דאס איז אזא כביכול, אזוי ווי דער מצודות איז מסביר. אז נארמאל איז דא אזא מין זאך ווי מאריך אף וגובה דיליה, און ביי דעם ווען ס'קומט צו סעקשועל אביוז פאר טשילדרען, פעדאפיילס, זאגט די רבונו של עולם עד כאן, יו לאסט, דא האב איך נישט קיין רחמנות. סא, יעצט ווען מ'וועט צוקומען דא וואס דא טוט זיך אין ארץ ישראל, די פחד איז מורא'דיג גרויס, ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס נעמען אהיים די קינדער, כ'האב ענק געזאגט שיקן קינדער דא צו לערנען זאל מען זיכער נישט, כ'בין געווען דעם שבת אין עפעס א שטאט, זייער א גרויסע אידישע שטאט, כ'וויל נישט זאגן וואו ווייל ס'איז נישט. גערעדט. כ'מיין, ס, ס'האט נישט צו טון מיטן עולם און ס'ווערט סתם לשון הרע. באט עניוועי. האב איך געזען ווי ס'איז שבת אין די גאס, אלע קינדערלעך, די יונגלעך מיט די מיידלעך, אלעס קומט אראפ, ס'א מחיה. למעשה, פרעג איך איינעם, א חבר מיינעם, פרעג איך אים, איך וויל דיך עפעס פרעגן. ס'איז אזא לעכטיגער שבת, פארוואס ברענגט נאכנישט דער אייבישטער משיח'ן? אויף וואס ווארט ער? האט דאך אזא שיינעם שכונה מיט אלעם. זאגט מיר דער מענטש, איך וועל דיר זאגן פארוואס. קום איך וועל דיר ווייזן. און ער נעמט מיך אויפן עק פון די שטאט, און דארטן האבן זיך אויסגענומען די. חברה וואס זיי האלטן נישט ביים האלטן שבת מיט גארנישט, האבן זיי זיך אויסגענומען אז זיי וועלן נישט באדערן די מיידלעך פון די שטאט, און זיי, מען זאל זיי נישט קומען באדערן. ס'איז א דיעל. ס'איז א מאפיא דיעל. דרייען זיך דארטן יונגלעך און מיידלעך שבת, מען האט גערייכערט, ס'איז געווען נעבעך. כ'האב נישט געגלייבט אז דאס איז היינט געווארן פון כלל ישראל, ס'הייסט ס'איז אזוי שלעכט ווי אין בארא פארק, נאר דער חילוק איז אז דא איז דער נאמבער איז דריי מאל אזויפיל, און ס'איז נישט ביינאכט פרייטאג צו נאכטס אין פארק, נאר ס'איז אפישעלי, ס'איז א אפגעמאכטער דיעל, איי דאנט באדער די טשילדרען אין די שטאט, ענד יו דאנט באדער אס, וועלכע מיידל ס'וויל קומען צו אונז, כ'מיין, איטס נאט יור ביזנעס. ס'האט מיך ממש בארירט, כ'האב נישט געקענט קומען צו מיר. און דאס איז וואס דא גייט פאר. שטאטס מ'זאל געבן חיזוק פאר אזאלכע בחורים מיט אזאלכע מיידלעך, שטאטס מ'זאל טון מיט זיי, אדרבה מ'ווארפט זיי נאך ארויס, טאמער זייער טאטע האט נאך די טמא'נע כלי איז דאך זיכער אז מ'דארף זיי ארויסווארפן. און אזוי לעבן מיר אונז אין אזאלכע משוגענע נייע אויפגעקומענע זאכן, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז. ס'איז א שרעק וואס גייט פאר. עניוועי, וויל איך ענק נאר פארציילן, איך בין געגאנגען אין די שטאט אויף שבת, איך האב מיך געדינגען אין א פלאץ, ווייל איך האב נישט געוואלט קיינער זאל מיך קענען, איר ווייסט דאך, איך דארף דאך אויך האבן אביסל מנוחת הנפש, און איך דארף נישט מען זאל מיר נאכשרייען, ווייל ס'ווערט ביליג מיין ארבעט דעמאלטס, נישט פאר מיר, איך, הע, איך בין שוין צוגעוואוינט, אבער ס'ווערט ביליג די ארבעט, עניוועי, איז למעשה געשען אזוי א מעשה שהיה. ס'קומט פרייטאג צו נאכט, ס'איז דא א ריזיגע שול פון אפשר דריי פיר הונדערט מתפללים מיט קינדער, און ס'איז טונקל. פרעג איך יענעם פארוואס איז די שול טונקל, האב איך געמיינט ווייל זיי האבן מורא צו נוצן די ארץ ישראל'דיגע לעקטער איז עס טונקל, זאגט ער מיר ניין מען נוצט טאקע נישט די ארץ ישראל'דיגע לעקטער נאר דער גענעראטער האט נאכן זמן געפליפט, די ברעיקער האט געפליפט, מילא די גענעראטער האט געפליפט. אָ, איז זײַן טונקל! איר הערט, ויפתח ה' את פּי האתון, איך האָב מיר געעפֿנט אַ מױל אין אַ פֿרעמדער שיל, װוּ קײנער קען מיך נישט, ס'איז געװען טונקל, איך האָב מיך אױסגעלאַכט, האָב איך געעפֿנט אַ מױל, האָב איך געזאָגט, איר זאָלט ברענגען אַ גױ זאָל אָנצינדן דעם גענעראַטאָר, מע קען נישט דאַװענען מיט אַזױפֿיל הונדערטער קינדער אין אַ טונקעלער שיל. שרייט איינער דארטן אונז האמיר דא נישט קיין גוי אין די גאנצע שטאט איז נישט דא קיין גוי זאג איך אים גיי ברענג די מענטש פונעם טויער דארט איז דא א גוי אן אראבער און זיי טענה'ן אהער אהין זאג איך הער מיך אויס אויב דו גייסט עס נישט טוהן גיי איך צו מיט א שינוי און איך פליפ אן דעם סוויטש און דעמאלטס וועלן זיין די קינדער סעיף נאר עטס וועטס נישט טארן דאווענען אין די שול ווייל א איד וואס טוט א מלאכה אפילו א מלאכה דרבנן טאר מען נישט הנאה האבן אום שבת איך בין נישט עובר קיין איסור שבת נאר א דרבנן אבער אויף צו סעיף גארדן אזויפיל קינדער מעג מען. איך האב געמאכט קולי קולות, איר ווייסט וואס איז געווען, געגאנגען צוויי חברה פון שול וואס זיי האבן ביידע ביקסן, זיי זענען געווען ווי מען זאגט אנדערקאווער וואטשמען, און זיי זענען צוגעגאנגען צום טויער מענטש, און זיי זענען געבליבן דארטן ביים טויער וואטשן, און דער טויער מענטש איז אן אראבער איז געקומען און ער האט געפליפט דעם סוויטש און מען האט אנגעצינדן די לייט. א גוי מעג טון פאר א רבים א מלאכה. נאכדעם אין די מינוט אנדער לעסט האט געדויערט פֿופֿצן מינוט דער פורים שפיל נאך די פֿופֿצן מינוט הייסט איז איך בין ארויס געגאנגען דאווענען ווייל איך האב נישט געוואלט זיין די סענטער אוו עטרעקשען בין איך געגאנגען דאווענען אין די זייט איז דא א ברעסלעווער שטיבל איך האב אויך געמיינט קיינער קען מיך נישט נאכדעם הער איך אז דער גאנצער עולם האט געשמועסט ער איז הרב ראזענבערג מניו יארק שמעת את הרב ראזענבערג. סא עניוועי, מען דארף נישט קיין מורא האבן, סעיפטי פאר טשילדרען, יעדער האט געזאגט איך בין גערעכט, ס'איז נאך געווארן א גאנצע מדובר דארטן צווישן די דיינים צו ווען איך צינד עס אן נאר מיט א שיני צו זיי מעגן ווען בלייבן דארט דאווענען ווייל איך האב געטענה'ט אז ס'טאר נישט, ווייל א איד וואס ער מאכט א מלאכה אפילו א דרבנן טאר מען נישט הנאה האבן פון דעם, און עס איז געווען וואס האבן געטענה'ט אז אויב ס'איז ביי א ענין פון פיקוח נפש וואלט ער אפשר געמעגט עס מאכן אן א שינוי אויכעט, ווייל זיי האבן אנגעהויבן צו כאפן וואס דאס הייסט אז קינדערלעך דרייען זיך דארטן ארום, ס'איז געווען ממש א שרעק. ס'איז טונקל, פיטש בלעק אין א גרויסע שול, די טוילעטס זענען געווען טונקל, די גאנצע, זיי האבן דאך דארט אלעס מיטן גענעראטער, עניוועי, למעשה וואס איך וויל ענק זאגן איז, אין די זעלבע שטאט כ'האב ענק שוין געזאגט, איז האבן זיי מיר געוויזן וואו זיי האבן חברה, וואס די חברה האבן געמאכט א דיעל מיט די משמרת הצניעות, זיי גייען נישט אהער שלעפן בחורים מיט מיידלעך, אבער ווער ס'קומט זאל מען זיי אויך נישט באדערן, און שוין, איז דא אן אוטלעט, עניוועי. איז ווען איך בין צוגעגאנגען צו זיי, איך בין געגאנגען מיט איינעם און איך בין צוגעגאנגען צו זיי, איך האב דאך געוואוסט, איך ווייס דאך פארוואס זיי זענען נעבעך דארט, גיי איך צו זיי צו און איך זאג זיי, איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ווייסט, מיך האט אויך מיין מלמד מאלעסטעד, און איך האב אויך אויסגעזען אמאל אזוי ווי עטס, ס'איז דורכגעגאנגען אפאר יאר האב איך געקלערט, וואס דארף דער מאלעסטער פירן מיין גאנץ לעבן? איך זאל נישט קענען חתונה האבן, כ'זאל נישט קענען אויפשטעלן דורות? בסופו של דבר זאל ער גיין אין דר'ערד דער מאלעסטער. און וואס האב איך געטון? כ'האב מיך אויסגעדרייט, כ'בין געווארן א שומר שבת, און כ'בין געווארן אן ערליכער מענטש. האבן זיי אנגעהויבן, מה אתה? גם אתה? אותך? ס'איז כ'האב עס נישט געמיינט, די מלמדים זענען נישט געווען קיין חזירים אין מיינע צייטן. יעצט, איך האב געוואוסט אז איך וועל זיי פרעגן איינער האט דיך מאלעסטעט וועט דאס אדער ווערן א ניבול פה שמועס. אדער ס'איז נישט איינגענעם איך זאל פאר פרעמדע קינדער זאגן אזא זאך, און בפרט נאך נישט צו פרעגן זייערע פרייוועט זאכן, איט וואלדנט האב בין, איט וואלדנט האב סאונדעד גוט, האב איך געזאגט זיי כאילו מ'האט מיך מאלעסטעד. אזוי ווי זיי האבן געהערט אה ביסט אויך א וויקטעם האט זיי זיך געעפנט דאס מויל. עטס וואלטס נישט געגלייבט, די גאנצע חברה דארט געווען גאנץ א גרויסער עולם, אלע האבן געטענה'ט מ'האט זיי מאלעסטעד. איינער האט אפילו געזאגט מיין טאטע האט מיך מאלעסטעד. סאו בקיצור האט דער עולם האט אנגעהויבן צו זעהן ווי דער הונט ליגט באגראבן. און נאכדעם בין איך געגאנגען מוצאי שבת, איך האב צוזאמגעשטעלט א מיטינג פון די קאמיטי פון די שטאט, און איך האב זיי געזאגט קינדערלעך איף יו דאנט וואנט טו לוק הארעבל דיס העז טו סטאפ, און די אנלי וועי טו סטאפ איט איז צו געבן די קינדער העלפ און אטענטשען, ביקאוז איף יו נאט גאנא דו איט יו'ר גאנע פיל סארי, יעדעס יאר קומט צו נושרים, זיי האבן מיר אזוי באדאנקט, כ'האב זיי געגעבן א גאנצן קורס וואס דאס הייסט אז מען מאלעסטעט א קינד און ווי ווייט ס'האט א השפעה אויף אים, און אז מען דארף לויפן גראד פאר העלפ, און שוין, סאו איט וואס ווארט מיי ווייל צו זיין דארטן פאר שבת, איך בין דארט געווען פאר שבת ווייל כ'האב נישט געוואלט ווי מען זאגט זיין אין יעדנ'ס אויגן, אבער דער אייבערשטער האט אזוי געפירט איז גוט אזוי, עניוועי. דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן, אונז דארף מען זיך אויכעט בארעכענען, אונז האמיר די זעלבע פראבלעמס אלל אווער. שוין, יעצט גיימיר צוקומען צו אביסל וויאזוי ס'זעט אויס דער מצב אין מדינת ישראל. דער מצב איז שרעקליך, ס'דא, די גאווערמענט האט געבויעט די שטעט, אזוי ווי הרוגי ביתר מיט כ'ווייס בית שמש, מ'בויעט יעצט איבעראל, ס'געווען ווען איך האב געהאט נישט מער געדאכט מיינע פראבלעמען אין אנפאנג האב איך געוואלט זיך באזעצן אין ארץ ישראל בין איך געקומען דא אויף א פלאץ. איז געווען דעמאלטס אין כפר יונה האט מען פארקויפט פאר זעכציג טויזענט דאלער א דירה א דזשאוק און ס'איז געווען עדווערטייזט אין בני ברק זאלסט מיר נישט זאגן איך האב דיר נישט געזאגט שוין בין איך געפארן אויף כפר יונה דאס איז געווען דארטן ווייסט איר ווי? איר העט לאכן. ווען איך בין געגאנגען קויפן סחורה פאר די מקווה פאר מוהרא"ש וואס איך האב געמאכט דא אין יבניאל, האב איך געמוזט דורכפארן כפר יונה, און דארטן בין איך אריינגעקומען אין א פלאץ וואס דאס פלאץ הייסט נצרת, אין נצרת עלית, ווען איך בין געגאנגען דארטן געפאלן אויף מיר א פחד מוות, אראבער גייסט אריין אין די בעק, ער וויל דיר ווייזן סעמפלס, אה, ס'איז געפערליך. יעצט זעה איך ביאל בויעט דארטן, ביאל און ברסלב בויעט דארטן, בקיצור יעדער בויעט שוין דארטן, די אידן זענען ארום גענומען, למשל אין בית שמש צו אין כ'ווייס ס'איז נאך דא אן ארגער פלאץ הרוגי ביתר, ביתר, איז מען ארום גענומען מיט די גוים מיט די אראבער, אויף איין זייט וואוינען אראבער אויף איין זייט אידן און ס'איז דא א גדר, ביינאכט שפארט מען דאס צו, איך בין געווען קוקן א מקווה אין א פלאץ ס'הייסט יתד, דאס איז אויף די גרעניץ מ'זעט דארט. צוויי סאלדאטן, מען זעהט ס'איז די גרעניץ פון די פאלעסטינער, זעהט מען זייערע סאלדאטן, צו די פאליס בעסער געזאגט, און לעבן זיי איז דא נאך א גרעניץ, וואס דאס איז די גרעניץ פון מצרים, און איך בין געשטאנען אזוי נאנט צום סאלדאט, כ'האב געקענט זעהן ווען ער בלינקט זיין אויג, ביינאכט שפארט מען צו די אלע קיבוצים, ס'איז יענע חתונה, בקיצור, ופחדת יומם ולילה, עניוועי, דאס איז געווען זונטאג. און מאנטאג האט זיך אנגעהויבן די אינטערפאדא, נישט מאנטאג נאר דינסטאג האט זיך אנגעהויבן די אינטערפאדא זייער ביטערליך, עד כדי כך אז דארטן ווי איך בין געווען אין די געגנט פון יתד האב איך געזען דא קליפס אז די גוים האבן אריבערגעשפרינגען די געיט און ס'איז ארומגעפארן די ציוניסטישע מיליטער און זיי האבן נאכגעווארפן אויף די דזשיפ האבן זיי נאכגעווארפן שטיינער, ס'איז געווארן לעבעדיג, זיי האבן נאכגעווארפן שטיינער. און די דזשיפ איז אנטלאפן. שטעל דיר פאר, אמאל פלעגט מען נישט לויפן אז די אראבער האבן געווארפן שטיינער. האב איך יענעם געזאגט דעם רב נאך א מזל איך בין געקומען, ווייל ווען נישט, היינט, צו איך וואלט דארט געפארן ווייס איך נישט. אן אנדערער רב האט מיך גערופן ער וויל איך זאל באקוקן א מקווה אין שומרון. שומרון דאס פארט מען אריין מיט געפאנצערטע דאס. האב איך אים געזאגט אזוי, ווען איך שטיי דא ליידיג איך האב שוין נישט קיין מקווה'ס צו באקוקן, דארף איך פארן אויף שומרון אויך. כ'האב ברוך השם דריי פיר מקווה'ס יעדן טאג, כ'קען נישט נאכקומען די דימענד, און במילא זוך איך מיר דערווייל נאכנישט צו פארן אויף שומרון, דאס אלעס. איז נאך געווען פאר די רייז אוו די אינטיפאדא, ווייל דאס איז אריין צו פארן ביי זיי, מ'איז געווען מיט א מיליטערישע דזשיפ, ס'איז יענע חתונה. עניוועי, יעדן טאג ווערט די פחד מער און מער, און ס'האלט שוין דארטן אז זיי זאגן יא זיי ווילן שוין קומען אויף אמעריקע, עד כדי כך ס'געווען דא עפעס א שידוך פאר עפעס א משפחה, כ'האב עס אפגעזאגט ווייל כ'האב געזאגט א תירוץ אז. זיי ווילן נישט וואוינען ארץ ישראל ווייל מען האט מורא, האט זיך אנגערופען די מאמע פון די טאכטער, איך געב דיר זיי גערן אויף אמעריקע, מאך איך שריפטן קענסטו זיי האבן. אמאל איז נישט געווען די שטאלץ, היינט שרייט יעדער אוי ס'איז צרות, און איך זאג ענק נאכאמאל, די רבונו של עולם זיצט מיט די אלע אראבער מיט די טאנקען און מיט די מיסילס, און די רבונו של עולם בעט זיך צו אונז טוט תשובה, ווייל. קץ כל בשר בא לפני. און דער עולם וויל נישט הערן, מען רעדט דא פון תשובה און דער עולם וויל נישט הערן, עניוועי. שוין, יעצט איז אזוי, ס'דא דער משה אבות המוסרים, האט א זון שיעה הערשל, און זיי מיינען דאך שוין אז זיי קענען טון וואס זיי ווילן, בקיצור, ער האט געמאכט א שארט סעיל, אן איליגעל שארט סעיל, און אזוי ווי ער האט געמאכט אן איליגעל שארט סעיל האט מען אים געכאפט, און מען האט אים איינגעזעצט, ווייסט ווער? דער זעלבער מענטש וואס ער האט פינאנצירט די גאנצע צייט. דעם דיסטריקט אטוירני פון ברוקלין, דער זעלבער מענטש גייט אים יעצט, האט אים איינגעזעצט און גייט אים יעצט אינדייטן, און די באלאני גייען זיך אויפהערן, ווייל יעדער וואטשט יעצט ארוי, קוקט ארויס אויף דעם קעיס. יעצט, איך וויל פארשטיין למעשה, ווען ער איז א מענטש וואס ער האט נישט צו לעבן און ער מוז עס טון, הער איך. בין אמאל געווען אין קאורט. געווען א רב וואס האט געהאנדלט מיט דראגס, האט מען אים איינגעזעצט, האט ער געזאגט פארן דזשאדזש ליסען איך האב אן עקספלענעישאן, איך האב פערצן קינדער, איך האב נישט קיין פרנסה, האט די דזשאדזש געזאגט איך וואלט פארשטאנען ווען דו טוסט אנדערע פראוד, דראגס איז יעצט אן די טאפ בעלעט, און איך קען עס דיר נישט מוחל זיין, דא האסטו א מענטש וואס ער איז דער מנכ"ל מנהל כללי פונעם איד, און. און משה דוד'ס ארגאניזעישאן UJO מוז ער קומען צו יעדע מיטינג און מענטשען פרעגן ווער איז ער וואס האט ער דא און א מענטש אין אזא קרייטיריע גייט גנב'נען מאכן א שארט סעיל דאס איז משה אבות המוסר משה האט דאך געהאלטן אז מען מעג מסר'ן ער איז דאך געווען דער ערשטער וואס האט יעדן איינגעזעצט פאר מסירה מען האט דאך געוואלט איינזעצן אסאך מער מענטשען נאר נישט יעדער האט געלעבט ווי א ציגאנער ווי ער און יעצט ס נעמען די גנב'ענען פון רעכטס און פון לינקס יעצט למעשה. סאו בקיצור, דאס איז וואס דא איז געשען, משה אבות המוסרים האט אונז אויסגעלערנט אז מסירה איז מותר, און היינט איז אלעס מותר, יעצט איז די שאלה איז, קען זיין מ'וועט אפקויפן דעם עדות, און מ'וועט אים זאגן אז ער זאל נישט קומען עדות זאגן, ווייל ער האט גענומען א מענטש וואס ער איז אין די משפחה וואס ער איז געווען דער וואס האט עס אפגעקויפט, א שארט סעיל, כ'וועל ענק מסביר זיין וואס א שארט סעיל איז. למשל איינער קויפט אין א געגענט אזוי ווי אין דעטרויט קאסט הייזער אסאך געלט נאכדעם איז עס געווארן ווערט גארנישט און וואס געשעהט איז דו דארפסט באצאלן מארטגעדזשעס דו האסט נישט זאגט די באנק ווייסטו וואס נעם עס איבער פארן היינטיגן פרייז למשל אז אין דעטרויט האט געקאסט א מיליאן דאלער א הויז און היינט קאסט א הויז א דאלער זאגן זיי נעם עס איבער פאר א דאלער, אזוי טאקע דארטן, ס'איז געפאלן אויף גארנישט, זאגן זיי נעם עס איבער, איז דאך א מחיה. יעצט, דו טארסט עס אבער נישט איבערגעבן פאר א משפחה, ווייל דעמאלטס הייסט עס אז ס'איז געמאכט לכתחילה פאר דעם, דו טארסט עס נישט איבערגעבן פאר משפחה. איז במילא האבן זיי נישט געוואוסט אז משה פרידמאן'ס זון האט משפחה וואס ער הייסט נישט פרידמאן, און מ'האט אים געכאפט. מען גייט אלעס כאפן, ס'געווען די זעלבע וואס די רובינ'ס האבן געטון, סא היינט איז שוין אן אפענער קארטן, מען ווייסט א איד איז א גנב, זיי קענען גוט די גמרא רוב ישראל גנבי נינהו, איז על כל פנים זעמער אונז היינט אויף גרויסע צרות, דער האט צוגעארבעט א מיאוס'ן נאמען, איז למעשה וויאזוי ס'זאל נישט זיין, ס'איז יענע חתונה, און ס'איז ס'טויג נישט. סא אויב משה האט געמעגט יעדן מסר'ן, נו פארוואס זאל מען נישט טארן אים מסר'ן, דער אייבערשטער באצאלט אים יעצט. כ'ווייס נישט ווער ס'האט אים גע'מסר'ט אבער דער אייבישטער באצאלט, כ'האב ענק געזאגט דער מאריך אף האט זיך שוין געענדיגט, היינט איז שוין דער וגובה דיליה. יעצט, כ'האב אפגעשטופט מיין רייזע אויף נאך א וואך אהיים צו קומען, ווייל ברוך השם ס'דא דא ביזי מיט מקוואות, מ'בויעט נייע מקוואות און מענטשן ווילן איך זאל איבערקוקן, און ס'איז זייער שיין אלעס מסודר, מענטשן לאזן אריין. אפילו מיינע גרעסטע שונאים, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען, נאר מענטשן וואס האבן אמאל געהאלטן אז איך ברענג אונטער אידישקייט, היינט קומען זיי, זיי ווילן פארשטיין און זיי ווילן טוישן, ס'איז ממש עס האט זיך געטוישט די גאנצע מצב, איך האב ארום געשיקט דא צעטלעך, ס'איז געווען א ראבא קאל, אז מ'זאל וויסן, ס'הייסט. ראבא קאל הייסט עס, מ'זאל וויסן איך בין דא, מ'קען אומזינסט. קען איך אים באקוקן די מקווה, איך קען אים געבן א פרעסקריפשאן, זאגן וואס ס'פעלט אויס פאר די מקווה, און ס'האט זיך ברוך השם זייער זייער שיין אויסגעארבעט, כ'האב א מורא'דיגע הנאה פון דעם יעצטיגן טריפ, די יעצטיגע טריפ איז געווען מורא'דיג סוקסעספול ברוך השם, סוקסעספול אין דעם ריספעקט אז מענטשן הייבן אן צו באקוקן די מקווה'ס, מענטשן האבן באקומען א וועיק אפ קאל, כ'האב געזאגט די פרויען זיי זאלן פייטן פאר דעם, און ברוך השם ס'גייט צו א בעסערונג יעצט. און מען ארבעט שטארק אויפן געזעץ אז ס'זאל דורכגיין אז מען זאל די קינדער וואס מען מאלעסטעט און די חזירים לויפן אוועק זאל מען האבן א פריזנערס עקסטשעינדזש, נישט אן עקסטשעינדזש ממש נאר מען זאל זיי צוריקשיקן, די אמעריקאנער חזירים זאל מען צוריקשיקן אויף אמעריקע, און די ארץ ישראל'דיגע חזירים זאל מען צוריקשיקן אויף ארץ ישראל. יעצט איך האף אם ירצה השם דאנערשטאג האט מען מיך מכבד געווען צו זאגן אין א כולל א דרשה אויף מקוואות, און מען וויל איך זאל קומען גוט אנגעגרייט ווייל דארטן האבן זיי געלערנט א גאנץ יאר, דאס געוועזענע יאר האבן זיי געלערנט מקוואות, סא ווילן זיי איך זאל קומען גוט גוט גוט אנגעגרייט, און נאכדעם ווען זיי וועלן פרעגן שאלות, און איך האף איך וועל דאס אם ירצה השם מקליט זיין אויפכאפן, ס'עט דויערן דריי שעה, פון ניין דרייסיג ביז צוועלף דרייסיג, אנדערטהאלבן שעה וועל איך זאגן מיין דרשה, איך האב מיטגעברענגט אזא בלעק באורד צו מאכן פיקטשערס אויף אלע שיטות פון אלע מקוואות, און. למעשה עט זיין נאכדעם שאלות ותשובות. שוין, דאס איז בעיסיקלי וואס כ'האב געוואלט טאטשן מיט ענק בעת ביז כ'על אהיים קומען און מ'עט ענק איבערגעבן אלעס מער באריכות. ס'אינטערעסאנט, ס'דא אמאל א רב קומט אין א שטאט און ס'דא א מקשה לילד, זאגט ער נו, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין אלעס גוט. און זי געבוירט, ווערט דער רב א גרויסער רב. טאמער קומט ער אן א פלאץ ווי ס'איז דא נעבעך נישט פאר קיינעם געזאגט א גוסס און ער זאגט דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל האבן א רפואה שלימה און ער שטארבט אפ איז ער אן אויסגעשפילטער מענטש נישט דא מער דעטס איט. די זעלבע דא אויך ווען כ'האב אנגעהויבן איז דא דא דריי גרויסע רבנישע ארגענעזאציעס איינס איז טהרת המשפחה זיי קענען מיך און די רבנות איז די צווייטע און די דריטע זענען די עיריית ירושלים יעדע עירייה האט זיך זייערע מקווה'ס

זאל קענען אריינגיין, כ'על ענק מסביר זיין וואס דאס איז, ס'איז דא אזא זאך וואס אז מ'וויל אויסליידיגן די וואסער גיסט מען אריין וואסער און ס'נעמט זיך די פרעשור ווייל ס'איז נישט דא מער קיין לופט נעמט זיך ס'ארבעט און ס'ציט נאכדעם ארויס די גאנצע מקוה, יעצט דאס איז, כ'על ענק מסביר זיין וואס דאס איז, דאס איז אזוי ווי גישתא בר גישתא, ווער ס'האט געלערנט אמאל גישתא בר גישתא, דאס איז א סוגיא וועגן יין נסך אין מסכת עבודה זרה, ווען א איד האט א גרויסע פאס וויין.

הייבסט אויף די שלויך ס'זאל זיין העכער ווי די פאס, די וויין פון די פאס, אדער די שלעפסט ארויס דעם שלויך וואס איז אריינגעלייגט אין די פאס, אדער די קענסט טון נאך א מוראדיגע זאך, און דאס איז אז די מאכסט א קליינעם דינעם לאך אין די שלויך אויבן, און דעמאלטס. ס וועט עס אויפהערן צו רינען. יעצט דא אין ארץ ישראל כמעט אלע מקוואות זענען געבויעט אויף דעם סייפען סיסטעם, עס הייסט א סייפען און זיי רופן דאס חוק כלים שלובים אז די וואסער גלייכט זיך אויס, בקיצור מען לייגט אריין וואסער מי העיר אין די פייפ און נאכדעם הייבט אן פון זיך אליינס צו רינען. למשל אז טאמער דו ווילסט אפשטעלן די וואסער אינמיטן, קענסטו נישט, דער'ס נאו וועי יו קען סטאפ די וואטער, עס איז דא אזא מין זאך וואס מען מאכט א קליינעם לאך מיט א עפענער, וואס טאמער געסט עס א עפען אויף, איז עס אזוי ווי דו מאכסט א לאך אין דעם שלויך פון די וויין, ס'הערט זיך אויף די וואסער. יעצט טאמער איז ארויסגעגאנגען די גאנצע וואסער, הערט זיך עס אויך אויף ווייל ס'האט שוין נישט וואס צו ציען, די מינוט וואס ס'קומט אריין א טראפ לופט האקט זיך עס אפ פון זיך אליינס. יעצט. יעצט ווען די פילסט אן די מקווה מיט וואסער אין סווערט אנגעפילט דער גאנצער פייפ איז בעסיקלי וואס סגייט יעצט געשען איז אז די גאנצע מקווה איז מעמד על ידי דבר המקבל טומאה פארוואס סאיז א לומדישע זאך לאמיר זאגן די האסט א לאך אין די וואנט אין די עפענסט עס אויף איז גייט עס אריין אין דעם לאָך גײסטו, שטאָפּסט עס צו מיט אַן אײַזן אָדער מיט אַ כּלי, די מקװה מעמד על ידי דבר המקבל טומאה. די זעלבע זאַך איז װען דו האָסט דעם פּײַפּ, איז דער װאַסער װיל יעצט זיך אָנהײבן צו נעמען רינען, װײַל דו האָסט דאָך אַרײַנגעלײגט װאַסער. ס'רינט נישט װעגן דעם, װײַל ס'װערט אָפּגעהאַלטן מיט די פּאָמפּ. יעצט אַזױ, אױב די פּאָמפּ איז העכער פֿונעם װאַסער, װײס איך נישט צי ס'הײסט אַ מעמד, איך בין נישט זיכער, כ'האָב שױן געפֿרעגט אַ פּאָר ענדזשינירס און זײ האָבן מיר נישט קלאָר געענטפֿערט. זײ טענהן אַז. אה, ס'קען יא זיין א מעמד, איך ווייס נישט, כ'האב עס נישט ארויס. אויב די פאמפ איז נידריגער, וואס געווענטליך איז דאך ס'אייביג נידריגער, ווי די מקווה, דעמאלטס איז עס זיכער א מעמד, ווייל דאס ווען מען פילט אן די וואסער פילט זיך אן די פייפ, און דער פייפ לאזט נישט אז ס'זאל ארויסגיין, ווייל ס'האט דאך א וואלוו וואס דאס מאכט צו די לופט, און ממילא איז דאס גאנץ צוגעהאלטן דורך דעם מעמד על ידי דבר המקבל טומאה. יעצט מען מוז עפענען דעם פייפ אפילו עס פעלט שוין נישט אויס ווייל עס האט שוין אויסגעסאקשענט די מקוה, מען מוז עס עפענען כדי עס זאל אפטיילן די וואסער פונעם פייפ, די וואסער פון פייפ פאלט צוריק און די וואסער פונעם פילטער, צו פונעם פאמפ בעסער געזאגט, פאלט ארויס. פון פיר די ערשטע פיר מקווה'ס האט קיינער עס נישט געוואוסט, קיין שום בלן אדער בלנית האט עס נישט געוואוסט, אין פעקט כ'האב געקאלט א גרויסע א פרוי א בלנית וואס זי פירט א גרויסע מקווה, און זי האט געזאגט כ'האב דאס קיינמאל נישט געוואוסט, דער בלן מאכט עס אייביג ער לאזט עס צוגעמאכט, ווייל איינמאל עס הייבט אן ארויס צו סאקען די וואסער פעלט דאך שוין נישט אויס עס צו עפענען, פארקערט מען טאר עס נישט עפענען ווייל ווען נישט הערט עס אויף צו ארויסנעמען די וואסער, און ס'האלט שוין אזוי אן אסאך יארן, קיצור דער רב רופט מיך אראפ איך זאל אים דאס מסביר זיין כ'האב אפילו נישט פארשטאנען וויאזוי דאס ארבעט, כ'האב געמאכט א פיקטשער א דייעגרעם אלעס, נו פרעגט ער מיך זאג מיר אז דאס האלט אן אזוי שוין פינף און צוואנציג יאר איז דאס א מקווה ס'פסול דאורייתא צו דרבנן? זאג איך דעם רב זייט נישט ברוגז איך בין נישט קיין רב איך בין א טעקנישען איר קענט מיך נישט פרעגן דאס ווייל איך האב נישט געוואלט זאגן אז ס'איז א שאלה פון א פסול דאורייתא ווייל דעמאלטס האב איך אפגעהארגעט א גאנצע שטאט ממש א שטאט האב איך אים געזאגט הער אויס איך וויל דיר עפעס זאגן איך קען דיר אויף דעם נישט ענטפערן איטס אפ טו יו טו דיסייד פרעג דיינע רבנים איך וויל אפילו נישט וויסן וואס זיי ענטפערן דיר ווייל איך וועל ווילד ווערן איך וועל נאך ארויסגעבן צעטלעך איך וויל נישט און דעמאלטס האט די רבנות אנגעהויבן צו זעהן אז ס'איז דא עפעס א מענטש וואס ער קען יא גוט די הלכות מקוואות, און דעמאלטס האבן זיי מיך אנגעהויבן שוין צו רופן איבער, זיי האבן מיך גערופן אויף אזא מקווה וואס דער רב וואס איז דארט דער רב המכשיר, איך האב אים שוין געהאט אויף מיין האטליין אסאך מאל מגנה געווען, און ער האט זיך געבויגן, ער איז געקומען און ער האט געזאגט איך האב מיך ביי אייך זייער אסאך געלערנט. פארשטייסט? דאס איז די ארץ ישראל'דיגע רבנים. איי מעיד א מיסטעיק, דעטס איט. אמעריקאנער רבנים זאגן פופציג טריטים. חזקל רוט זאגט אזוי. מ'מעג זיצן אונטער אזא שלאק פון פלעסטיק. נאכדעם זאגט ער ער האט עס קיינמאל נישט געזאגט. כאטש ס'דא בריוון ער האט עס יא געזאגט. און נאכדעם זאגט ער ער האט געמיינט צו זאגן אז שטאט צו זיצן אינדערהיים קען מען זיצן אונטער דעם אויך. און אז ס'רעגענט דעמאלטס איז ער עס מתיר. איך האב אזעלכע לייטס אויף די אמעריקאנער רבנים ס'איז אנבעליוועבל. איר ווייסט איך גיי ענק דערציילן א סוד, רוב ארץ ישראל'דיגע רבנים האבן דעם אינטערנעט, און איך בין געזעסן נעכטן ביי עפעס אן אסיפה וועגן חזריה, געט זיך א רוף אן צו מיר א רב, איר ווייסט איך וואטש אייך אויפן אינטערנעט, זאג איך איר זענט משוגע? דאס איז א טמא'נע כלי, זאגט ער יא יא ס'איז טאקע טמא, אבער איך מוז עס האבן, איך בין א רב, ענק זיי אפ טו דעיט. זלמן לייב פיליפ האט אונז אמאל געזאגט א דרשה אז וועגן דעם האט מען באמבאדירט א שול אין. ארגענטינע ווייל זיי טשעפענען מיט די אראבער, ער האט נישט געכאפט אז ארגענטינע איז אין כ בכלל נישט אין די געגנט פון מדינת ישראל, ס'איז ווייט מיט א פליגער צען פופצען שעה, דאס זענען די בהמות. אינטערעסאנט אבער זיי האבן יא געוואוסט ווי צו טרעפן דעם אחר פון זיין שוואגער וואס ער איז שפעטער געווארן זיין שוואגער הרב לייביש טייטלבוים, דעם אחר האט ער יא געוואוסט פונקטליך וואו דאס איז. הרב ניסן יוסף פלעגט זאגן גיב מיר די קערשן זאפט, ס'איז טשערי סאודע נישט קערשן זאפט, יעצט איך וויל אייך זאגן, ס'געווען אפשר צען באלאניות וואס האבן מיך גערופן, ווייל זיי האבן מורא פארן אייבערשטן. ס'דא וואס זיי טוען עס ממש נישט לשם פרנסה, זיי טוען עס מיט מסירת נפש, זענען מקרב. יעצט געווען אויף א פלאץ וואו ס'קומען צען פופצן פרויען וואס זיי היטן בכלל נישט קיין שבת, טהרה היטן זיי ווייל מ'ארבעט מיט זיי, און בכלל די ספרדים זענען אזוי אויסגעשטעלט. כ'ווער ממש נתפעל פאר די תמימות פון אסאך פון די ספרדים. איך זאג פאר די ספרדישע פרוי, דו ביסט נאר א באלאן, ביסט איינגעשטעלט, ביסט א באלאניט, מ'קען דיך ארויסווארפן וועגן דאס מיך רופן. זאגט זי, לא אכפת לי, טאמער דער רב לאזט נישט אריין אנדערע מענטשן וויל איך ווערן אויס באלאן. ממש איך האב דא צוגעזען זאכן וואס ס'איז אנבעליוועבל. איך האלט אינמיטן דרייוון אויפן כביש מספר אחת, דאס איז די נאמבער וואן, ס'פארט פון תל אביב אויף ירושלים, כ'האב גענדיגט דא א מקווה צו באקוקן אין לוד, א אידישע קהילה. איך זעה ווי א פרוי שטעלט אפ אויף די לינקע זייט די קאר, איר ווייסט, מען שטעלט אפ א צובראכענע קאר אויף די רעכטע זייט, זי שטעלט עס אפ אויף די לינקע זייט, און זי גייט מיט הויזן, און זי נעמט ארויס א סידור, און זי שטעלט זיך דאווענען אינמיטן די, אינמיטן א הויפט הייוועי, ס'פארט באמפער טו באמפער, יעצט קען מען זען וואס דא געשעהט, אנבעליוועבל דא וואס דא געשעהט אין לאנד איז נישט צום גלייבן. שטעל דיר פאר אויפן עיטי סעווען זאל איינער אפשטעלן די קאר אויף די לינקע זייט און ארויסנעמען א סידור און זיך נעמען שאקלען. אנבעליוועבל. א פרוי. א פרוי איז עס. נישט קיין מאן. שוין, כ'מוז מקצר זיין יעצט ווייל ס'ווערט שוין שפעט. מארגן דארף איך גיין זאגן א שיעור אין א כולל, און כ'דארף צוגרייטן אביסל. און זייטס אלע געזונט, האטס א פרייליכן שבת. שבת פרשת נח, דער שבת רעדט פאר זיך. כל טוב. ביי.